איך וויל אביסל רעדן פון הלכות חנוכה. אין פרשת אמור שטייט אמר אל הכהנים, שטייט דארטן די שבת מיט די ימים טובים הייבט זיך אן מיט שבת, נאכדעם הייבט זיך אן די ימים טובים, פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור און סוכות. נאכדעם שטייט ווייטער וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. נאכדעם שטייט ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור. יעצט דא איז דער סוד פון חנוכה, פון דעם צינדן לעכט, און דעם סוד פון בית המקדש וואס מען האט געצינדן לעכט, און דעם סוד אז אונז זעמער אלע אזא קדושה ווי די כהנים וואס אונז צינד מיר אפילו ווען עס איז נישט דא קיין בית המקדש, ווייל די גאנצע סוד איז געווען אין בית המקדש אז מען זאל ממשיך זיין שמן און די געוואלדיגע אורות אז ס'זאל בלייבן אין די שווערע גלות'ן אז אונז זאל מיר זיך קענען האלטן אין דעם, דער אייבערשטער זאגט פאר אהרן הכהן דיינס וועט בלייבן אויף אייביג. איז דער רמב"ן פרעגט גראד, וואס הייסט דיינס וועט בלייבן אויף אייביג דאס צינדן די מנורה? אז ס'נישט דא קיין בית המקדש איז דאך נישט דא קיין מנורה? נו שטעל דיר פאר יעדער איד ווערט א כהן גדול אונז זעמער אלע אהרן הכהן'ס און אונז טומער עס אפילו ווען ס'איז נישט דא קיין בית המקדש. וועגן דעם וויל איך אביסל רעדן פון די גרויסע זאך פון חנוכה יעצט. ס'שטייט נאך דעם יום טוב פון סוכות, אזוי ווי כ'האב ענק שוין פריער געזאגט. אז ס'שטייט קודם שבת און פסח שבועות ראש השנה יום כיפור סוכות נאכדעם שטייט ויקחו אליך שמן זית איז אזוי ווי סוכות איז דאך אכט טאג אזוי איז חנוכה אויכעט אכט טאג און ביי ביידע איז מען גומר דעם גאנצן הלל נאכדעם שטייט ביי חנוכת המזבח שטייט דבר אל אהרן זאלסט רעדן צו אהרן קח את הלוויים דאס זעלבע איז דא געשען אויכעט. ווער זענען געווען די העלדן וואס זענען געגאנגען אין מלחמה? שבט לוי, די כהנים, מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. פון דעם איז געווארן דער גאנצער נס פון חנוכה. נאכדעם שטייט אזוי, נאך סוכות שטייט להעלות נר תמיד, און ביי שמחת בית השואבה איז דאך געווען דורך די לעכט, אזוי ברענגט די גמרא מסכת סוכה אז ס'איז געווען מנורות פון חמישים אמה און זיי האבן באלאכטן גאנץ ירושלים. איז די זעלבע אויך די חנוכה באלייכט די גאנצע וועלט, די גמרא זאגט ולא היה חצר שלא היה רואים בה, עס איז נישט געווען א חצר וואס מען האט נישט געקענט זעהן דורך די גרויסע ליכטיגקייט וואס האט זיך אפגעטוהן פון די מנורות וואס מען האט געצינדן, און שטייט אז דער חצר פון משכן איז געווען. ורחבו חמישים בחמישים וקומה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחושת. זאת חנוכת המזבח, זאת איז אין די צייט פון די חשמונאים איז געווען אויכעט נאכאמאל די חנוכת המזבח, יעצט אין פרשת תצוה שטייט להעלות נר תמיד ווייל די לעכט בלייבן אויף אייביג אפילו ווען ס'וועט נישט זיין קיין בית המקדש אבער אונז ווייטער צינדן. דעם שטייט זאת חנוכת המזבח לעבן בהעלותך את הנרות, ווייל די גאנצע חנוכת המזבח, כאטשיג ס'ווערט בטל, אבער די בהעלותך את הנרות וועט נישט בטל ווערן. דעם שטייט נאך דעם גראד די ברכת כהנים, אייבערשטער זאג פאר אהרן און זיינע קינדער וועגן חנוכת המזבח, און נאך דעם ברכת כהנים. ווען א איד צינדט חנוכה לעכט, האט ער א קדושת כהן ממש, קען בענטשן אנדערע אויכעט. דעם ביי תהילים שטייט מען לאט אויס השם יברך את עמו בשלום, און דעם קומט גראד מזמור שיר חנוכת הבית. יעצט מען זאגט ויהי נועם איז זאגט מען צוויי מאל אין אורך ימים אשביעהו, ס'ווערט געברענגט אז דאס איז א ברכה וואס מען געבט יעדער איד געבט פאר זיין ווייב מיט די קינדער אז זיי זאלן וויסן אז אין דעם זכות וואס זיי צינדן די חנוכה לעכט

און ביינאכט פרייטאג צונאכטס איז געווען צוועלף שעה, דאס איז פֿיר און צוואַנציק, און ס'איז אויך געווען נאך צוועלף שעה שבת בייטאג, דעם זיבעטן בייטאג, מילא איז צוועלף און צוועלף איז פֿיר און צוואַנציק, און נאך צוועלף איז זעקס און דרײַסיק, איז לויטן מדרש ווייזט זיך אויס אז דעמאלטס איז דער ערב שבת האט פונקט אזוי געברענט ווי דער טאג שבת. כ'האב אמאל געזאגט זייער א שיינע לאנגע דרשה אז. דעם שבת האט מען אין אמעריקע צוריק געברענגט, אין אמעריקע האט מען נישט געהאלטן קיין שבת, אבער מ'האט אים צוריק געברענגט, דעם ערב שבת האט מען נאך נישט צוריק געברענגט, כ'בין אמאל געווען א מלמד מיט א אינגערמאן, ער האט איבער געלאזט די גאנצע דזשאב וואס ער האט געהאט, ער האט געמאכט צוויי מאל וויפיל אין מלמדות, ווייל ס'איז אים אויסגעקומען אז ערב יום כיפור האט ער געמוזט זיין ביז א שעה פארן זמן אין זיין דזשאב, זאגט ער אויב אזוי בין איך דאך אינגאנצן נישט קיין איד, איז ער געווארן א מלמד, און דארט האט ער געקענט לערנען און רעדן מיט די קינדער תורה און יראת שמים וויאזוי מ'גרייט זיך צו צו א הייליגן. ראש השנה יום כיפור סוכות, און נאכדעם ווען עס איז געקומען ערב יום כיפור איז ער געווען אויף און ער איז געווען ווי מען זאגט דבוק אינעם אייבערשטן, דעם ערב שבת דארף מען צוריק ברענגען, ס'איז דא מענטשן זיי קומען יעצט צו די קורצע שבתים, עס הייסט די קורצע טעג, און עס קומט זייער שנעל אריין דער שבת, ער זיצט נאך אין מאנהעטן דריי אזייגער און פיר פופצן צינדט שוין זיין ווייב לעכט. מיר ווידער ס'עפעס זיך צוצוגרייטן. איז דער מדרש ברענגט אז די ערשטע איז דא ל"ו נרות, מען ווייסט ס'איז דא ל"ו אורות, ס'איז דא אידן וואס האלטן שבת זעקס און דרײַסיק שעה וועגן דעם, און ווי איז ווי קומט די, איך מיין ס'איז דאך סוף כל סוף שבת איז דאך נאר דעם זיבעטן טאג נאר ס'איז דער ערב שבת, פרייטאג איז אויך צוועלף, שוין אמאל נאכגעזאגט, דער צמח, מיין זיידע רבי לייבער פלעגט פארן צום צמח צדיק, און ווען ער פלעגט אנקומען צום סוף טיש האט מען שוין געהאלטן, פלעגט מען זאגן אז רבי לייבער איז יעצט אנגעקומען און דער רבי האלט שוין ביי מה ידידות. שטעל דיר פאר ווי מען האט געהאלטן עה פרייטאג אינדערפרי. דער צמח האט אנגעזאגט די קינדער זיי זאלן זיך נישט אזוי נוהג זיין ווייל דאס איז זייער א הויעכע בחינה און דאס קען נישט יעדער טון ווייל על פי הלכה טאר מען נישט צינדען לעכט און מאכן קידוש די אלע זאכן פאר פלג המנחה. דער צמח איז געווען א גרויסער צדיק האט ער עס געטון. דאס זענען די זעקס און דרײַסיק לעכט, און דאס איז די זעקס און דרײַסיק שעות וואס דער אייבערשטער האט געזען אז די וועלט איז נישט ראוי צו באנוצן זיך מיט אזא גרויסן אור, האט ער עס באהאלטן. און ווי האט ער עס באהאלטן? אין די ל"ו נרות פון חנוכה. מלאך פלעגט זאגן אז מען קוקט אין די לעכט, ער פלעגט נישט זאגן גארנישט, ער האט נאר געקוקט, זאגט ער אז מען. אין די לעכט זעהט מען אז ס'איז הוא ואין בלתו. יעצט אין מסכת פסחים פרק מקום שנהגו דף נ"ד שטייט אז אדם הראשון האט גענומען צוויי אבנים צוויי שטיינער וטחנם זה בזה ער האט זיי צוריבן איינס אינעם אנדערן ויצא מהם אש איז ארויס א פייער ובירך בורא מאורי האש וועגן דעם מאכט מען א בורא מאורי האש מוצאי שבת. סאו האט ער געמיינט, ארויסגעווארפן פון גן עדן האט ער דאך געמיינט אז ס'איז צרות, און האט געזען מוצאי שבת ס'ווערט טונקל, האט ער געמאכט אביסל אייגענע ליכטיגקייט, האט ער געמאכט א ברכה פון בורא מאורי האש. זעלבע זאלט איר וויסן, ס'איז געווען פארשווארצט די אויגן פון די אידן אין גלות יוון, און דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעצויגן מאפילה לאורה, וועגן דעם צינדט מען ל"ו נרות. יעצט, פארוואס איז יוון געווען פארשווארצט די אויגן, ס'איז דאך געווען אנדערע גלות'ן אויך, נאר אין די אנדערע גלות'ן האט מען אונז געוואלט הרג'ענען, פשוט'ע הרג'ען ביסטו טויט, א גוטן טאג. יוון האט אונז געוואלט אונז זאל מיר זיך מתייוון זיין, זאל מיר ווערן יוונישע גריכישע קולטור וואס כ'וועל באלד רעדן פון דעם. דער אייבישטער האט געהאלפן אז די אידן האבן זיך אפגעשאקלט און זיי האבן געקענט צוריק גיין צו תורה און מצוות. יעצט ווערט געברענגט אין מדרש תנחומא, זהב, כסף און נחושת, אילים מאדמים.

הן היו באותו הנס, יעצט איז דא א מחלוקת אין תוס' אין מסכת מגילה וואס דאס הייסט שאף הן היו באותו הנס, תוס' זאגט נישט נאר שאף הן היו מיינט זיי זענען אויך געווען, נאר זיי זענען געווען די גאנצע עיקר פונעם נס, תוס' דארטן רעדט מען וועגן פורים, דא איז אויך שאף הן היו באותו הנס, זי איז געווען די טאכטער פון כהן גדול האט אפגעשניטן דעם קאפ פאר אליפורני, יעצט ווער ס'צינדט ערליך חנוכה לעכט, הרגיל בנר. ס'שטייט נישט בנר שבת און שטייט נישט בנר חנוכה, יעצט קען מען עס זאגן וויאזוי מען וויל, וועט ער האבן קינדער תלמידי חכמים ווייל ס'שטייט כי נר מצוה ותורה אור, יעצט אין פסיקתא ווערט געברענגט פארוואס צינדט מען חנוכה לעכט, ווייל ס'געווען א נס, די וואס די גמרא ברענגט עס אויכעט באריכות.

ס'איז נישט געווען גענוג אנצוצינדן נאר איין טאג, ובו נס והדליקו ממנו ח' ימים, לשנה אחרת נעקסטע יאר קבעום ימי יום טוב בהלל והודאה. ברענגט עס דאס די פסיקתא, און דאן פרעגט ער למה קורין את ההלל בחנוכה ולא בפורים, פארוואס ליינט מען הלל חנוכה נישט אין פורים, זאגט אין קורין אלא במפלתה של מלכות, נאר עס וועט זיין א מפלה פון די מלכות.

שטעל דיר פאר מ'מאכט טאקע נישט נאך פונקטליך אין בית המקדש ווייל ס'איז דא א הלכה ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, אדער למעשה מאכט מען אונז עס נאך זייער נאנט. ס'איז מורא'דיג! געס וואט? יעדער איד דארף עס טון. די דין איז אז טאמער א מאן פארט ארויס אויף ביזנעס דארף ער נישט צינדן קיין חנוכה לעכט ווייל מען צינדט אינדערהיים פאר אים, ווייל אין יעדן אידישן הויז ווערט געצינדן. שטעל דיר פאר און נאכדעם קומט אן כה תברכו את בני ישראל אמור להם, אייבערשטער בענטשט אונז, אונז וועמער א כהן? אונז זעמער. ראוי צו בענטשן כלל ישראל, דאס איז טעג וואס אונז לעבן אריין. יעצט דער טאג חנוכה איז געווען א טאג וואס איז געווען מסוגל און מיועד אז דער אייבערשטער זאל טון מיט דעם גרויסע זאכן, נאר ס'האט זיך ארויסגעצויגן נאך און נאך, ביז די חשמונאים האבן דאס, ווי מען זאגט, באקומען דעם געוואלטיגן כבוד אז זאלן דאס קענען אויפלעבן. ווערט געברענגט אז אין כ ה כסלו, וואס איז חנוכה? איז די צייט פון משה רבינו האט שוין געדארפט חנוכה זיין א גרויסער טאג? אויכעט די צייט פון חגי הנביא האט די חשמונאים זוכה געווען אז דורך זיי איז עס ארויסגעקומען. וואס איך מיין צו זאגן איז אזוי, די גמרא זאגט, אמר ר' חנינא, חנינא זאגט, בכ ה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן, חנוכה האט מען גענדיגט די מלאכת המשכן פון משה רבינו, און ס'איז געבליבן צוזאמגעפאלדעט ביז ראש חודש ניסן, אזוי שטייט אין פסוק ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד, ראש חודש ניסן זאלסט אויפשטעלן די משכן אוהל מועד, והיו ישראל ממלמלין, אידן האבן געפלאפלט על משה לאמר צו זאגן פארוואס שטעלט ער נישט אויף די משכן גראד, אה מסתמא איז דא עפעס א דופי אין די גאנצע זאך, אייבערשטער האט אנדערש געטראכט, דער אייבערשטער האט געוואלט אויסמישן די שמחה פון מאכן דעם משכן אין דעם חודש וואס יצחק אבינו איז געבוירן געווארן. פארוואס דווקא יצחק, זאגן שוין די אלע ספרים, דער רמ"ע מפאנו, ס'איז דא אסאך זאכן פארוואס, ווייל יצחק וועט זיין באמת דער וואס ער וועט מסביר זיין פארן אייבערשטן ער זאל מוחל זיין די אידן אלעס און ער זאל ברענגען משיח'ן, איז למעשה. איז דער משכן דאך א חלק פונעם ענין פון ביאת המשיח, ווייל דעמאלטס וועט דאך אויך זיין א משכן, זיין א משכן, זיין א מקדש, איז בקיצור האט דער אייבערשטער עס געוואלט אויסמישן אינעם זעלבן חודש ווי יצחק אבינו. דערווייל האט כסלו פארלוירן, כאטשיג ס'איז פערטיג געווארן די ארבעט אין כסלו, הייסט אנגעהויבן, משה רבינו איז געקומען זאגן מ'זאל מאכן כיפור דארט פון מוצאי יום כיפור ביז כ ה כסלו, פון כ ה כסלו האט מען געווארט ביז ראש חודש ניסן, אזוי ווי דער כסלו האט נעבעך. פארלוירן די געוואלדיגע זאך אז ביי איר האט מען נישט מחנך געווען דעם משכן, אמר הקדוש ברוך הוא זאגט דער אייבערשטער עלי לשלם איך וועל באצאלן, וואס האט דער אייבערשטער באצאלט? חנוכת חשמונאי, דאס שטייט אין ילקוט אין מלכים אות ק פ ד, די אידן וואס זענען צוריק געקומען פון גלות נאך די זיבעציג יאר, און ס'איז געווען, מען איז צוריק ארויפגעקומען אויף ארץ ישראל, האט מען געהאט צוריק צו בויען דעם הייליגן בית המקדש, עס האט געהאט אסאך שקצים רשעים וואס זיי האבן אפגעהאלטן די ארבעט צוויי און צוואַנציק יאר, פארוואס ס'איז אויך דא אין דעם סודות פון אלע ספרים, ס'איז דא כ ב אותיות התורה, צו ווייל מען האט חתונה געהאט מיט גוי'טעס דעמאלטס. איז דא אסאך אסאך זאכן וואס צו רעדן אבער כ'וויל נישט אריין גיין אין דעם. און נאך די צוויי און צוואַנציק יאר האט מען צוריק אנגעהויבן און מ'האט מחדש געווען דעם עבודת הבנין פון בית המקדש פון בית המקדש אין ארץ ישראל די צווייטע בית המקדש מ'האט אויפגעשטעלט די יסודות פונעם היכל השם שטייט אזוי אין פסוק שטייט הוקם יסודותיו של היכל השם ביום עשרים וארבעה לכסלו פֿיר און צוואַנציק טאג אין כסלו. יעצט ביינאכט נאכדעם איז כ ה כסלו, דאס איז חנוכה, האט זיך יעדער געפרייט מיטן שמחה פונעם יסוד, אבי ס'כאטש דא א יסוד פארן בית המקדש, אזוי האט דער נביא געזאגט, שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום עשרים וארבעה לתשיעי, לייגן צו ענקער הארץ פון דעם טאג און העכער פונעם פֿיר און צוואַנציקסטן טאג אין ניינטן חודש תשיעי דאס איז כסלו, למן היום אשר יסד היכל השם שימו לבבכם, פונעם טאג וואס מען האט מייסד געווען דעם היכל השם זאלט עץ צולייגן ענקער הארץ, דאס איז א פסוק אין חגי קאפיטל ב'. יעצט איז דא דא אויך א שטיקל רמז, שימו לבבכם מן היום הזה ולמעלה, פון העכער, דאס מיינט מען זאלטס נישט פייערן דעם טאג, פון כ ד ווייל מען האט יעצט גענדיגט דעם יסוד פון משכ פון בית המקדש, נאר למעלה אז פון יעצט פון כ ה גייט זיין א יום טוב, און קען זאגן א שטיקל רמז אז לבבכם שימו לבבכם, און אויכעט החנוכה, די אלע באטרעפן נײַן און פֿערציק, ממילא דער נביא זאגט צו דא ברמז אז ס'גייט אמאל קומען א צייט. און ס'גייט זיין גאר גאר א גרויסער יום טוב דער חנוכה, און דאס ציט זיך נאך ביז צום היינטיגן טאג. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט וועגן רמזים, ס'שטייט ווען מ'רעדט פון די אלע מועדים פונעם יאר, שטייט שבת, פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור און סוכות. נאכדעם שטייט ויקחו אליך שמן זית, זך כתית למאור. וואס האט צו טון די שמן זית מיט די מועדים? נאר די פסוק זאגט, געדענק איין זאך, ס'גייט קומען א נייער יום טוב. און דאס וועט מען מאכן יעדעס יאר, און דאס גייט זיין דער יום טוב פון חנוכה. דעם שטייט אויך ביי בהעלותך את הנרות שטייט גראד צו דעם וואס מען האט מקריב געווען די נשיאים האבן מקריב געווען ביי חנוכת המזבח, קודם זאגט מען דארטן די אלע נשיאים וואס זיי האבן מקריב געווען אין פרשת נשא, נאכדעם הייבט זיך אן בהעלותך את הנרות, זאגט דער הייליגער רמבן אין זיין פירוש על התורה אין פרשת בהעלותך. וכלשון הזה מצאתי במגילת סתרים לרבינו ניסים. אזא לשון האב איך געטראפן מגילת סתרים לרבינו ניסים שהזכיר האגדה הזו וואס ער איז מזכיר די אגדה אויף וואס שטייט נאנט די נשיאים צו בהעלותך ואמר און ער זאגט ראיתי במדרש כ'האב געזעהן אין מדרש כיוון שהקריבו שניים עשר שבטים בחנוכת המזבח מקריב געווען די צוועלף שבטים האבן מקריב געווען בחנוכת המזבח ולא הקריב שבט לוי, און לוי האט נישט מקריב געווען ווייל דארט איז געווען עקסטערע יוסף'ס צוויי קינדער אפרים און מנשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא זאגט אים דער אייבערשטער למשה, דבר אל אהרן ואמרת אליו יש חנוכה אחרת שיש בו הדלקת הנרות, איך האב נאך א חנוכה וואס האט אין זיך הדלקת נרות, ואני עושה בו לישראל על בניך, איך מאך דורך דיינע קינדער ניסים ותשועה. גרויסע ניסים ותשועה וחנוכה און שנקראת על שמם חנוכה ווערן אנגערופן אויף זייער נאמען היא חנוכת בני חשמונאי דאס איז געווען די בנים פון די בני חשמונאי און לפיכך וועגן דעם הסמיך פרשה זו לפרשת חנוכת המזבח וועגן דעם שטייט נאנט די פרשה פון פון די וואס די נשיאים האבן געברענגט צו חנוכת המזבח זאגט ער וראיתי בו וראיתי עוד איך האב נאך געזען בילמדנו און אויך אין בראשית רבה. זאגט ער, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה'ן, לך אמור אל אהרן, גיי זאג פאר אהרן, אל תתירא, זאלסט נישט מורא האבן פארוואס לוי האט נישט געברענגט קיין קרבן פאר חנוכת המזבח, לגדולה מזאת אתה מוכן, דו ביסט אסאך א גרעסערע זאך אנגעגרייט, הקרבנות, כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים.

מען רעדט נישט די נרות וואס אהרן האט געצינדן אין בית המקדש, מען רעדט וואס גאנץ כלל ישראל צינדט זיך יעדער איינער נרות ביי זיך אינדערהיים אזוי ווי ווען דער בית המקדש איז געשען האט דער אייבערשטער אים דא מרמז געווען נרות פון חנוכה חשמונאי שהם נוהגים אף לאחר חרבן אפילו נאכן חרבן גייט עס אויך, דאס איז דער רמב"ן, יעצט איז דא נאך א רמז אז דו'סט ציילן פון פרשת בראשית בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, וועסט ציילן פינף און צוואנציג אותיות וועט דער פינף און צוואנציגסטער אות זיין דער ווארט וועט זיין אור.

פון דעם אור פון חנוכה. יעצט פארוואס מאכט מען אכט טאג חנוכה? עס ווערט געברענגט אין מגילת תענית אין פרק ט' ווערט געברענגט דארט אזוי, ומה ראו לעשות חנוכה זה שמונה ימים, וואס עפעס אכט טאג, והלא חנוכה שעשה משה חנוכת המזבח אין משכן איז דאך נישט געווען נאר זיבן טאג, אלא בימי מלכות יוון נכנסו בית חשמונאי אל ההיכל. צייט פון מלכות יוון זיי זענען אריין אינעם היכל ובנו את המזבח זיי האבן געבויעט די מזבח וסדוהו בסיד זיי האבן עס ארום געקאלעכט מיט קאלעך ותקנו בו כלי שרת מען האט מתקן געווען די כלי שרת והיו מתעסקים בו שמונה ימים אזוי לאנג האט געדויערט צו רעפערירן וואס יוון האט נעבעך אומגעברענגט דעם הייליגן בית המקדש. קומט אויס פון דעם אז דאס וואס אונז מאכט מיר חנוכה אכט טאג איז נישט נאר אויף די מנורה אליין, אמת אונז צינד מיר טאקע די לעכט אין מנורה אכט טאג אבער עס איז נישט וועגן דעם נאר עס איז אויך דא וואס מען האט מתקן געווען חנוכת המזבח, חנוכת כלי שרת די נייע, ווייל די חשמונאים האבן באהאלטן די אלע שטיינער פונעם מזבח. ווייל די יוונים האבן גענומען די שטיינער און זיי האבן זיך געבוקט צו די עבודה זרה, זיי זענען געגאנגען די חשמונאים זיי האבן דאס אלעס באגראבן, זאל נישט זען ווי דאס איז אפילו, און מען האט געבויעט א נייע מזבח, און מען האט געמאכט נייע כלי שרת, און מען האט עס מחדש געווען. יעצט אין די גמרא געפין מיר אבער אז דער גאנצער טעם פארוואס אונז צינדן מיר ליכט, דאס איז וועגן דעם נס פון די מנורה. אויב אזוי פארוואס צינדט מען אכט טאג, דארף מען זיבן טאג, ווייל דער נס פונעם שמן איז דאך נישט געווען נאר אויפן אז. יעצט אויף דעם איז דא לאנג געהאט טויזנטער תירוצים ווי יעדער איינער איז דאס מסביר אויף אן אנדערן אופן. ס'איז דא וואס זאגן אז דעם ערשטן טאג האט מען געמאכט יום טוב אויפן נס פונעם נצחון פון די מלחמה, ווייל ביום כ"ה איז שוין נחו מאויביהם מ'האט שוין גערוהט, אזוי ווי מ'האט געמאכט דעם יום טוב פורים. נאך דעם וואס מען האט שוין גערוהט פון די פיינט, און די אנדערע זיבן טאג איז אויפן נס פונעם שמן. סא אויף דעם וואס דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון דעם מלחמה, גערוהט, אויף דעם האט מען עס געמאכט. צווייטע טעם איז, ווייל מען האט געטראפן א פך שמן טהור חתום בחותמו של כהן גדול, דאס אליינס איז געווען א מורא'דיגע נס, אזוי ווי כ'האב ענק שוין אמאל מסביר געווען, ס'איז נישט דא קיין שום פלאץ ווי ס'שטייט אז א כהן גדול האט געמוזט געבן א חותם אויף א פך שמן. חותמו של כהן גדול מיינט מען דער אייבערשטער, דער אייבערשטער איז א כהן גדול, דער אייבערשטער האט אראפגעברענגט אויל פון הימל און ער האט געזאגט קינדערלעך האט עטס, ווייל עס איז נישט דא קיין אויל, עס איז אלעס טמא, ווייל אפילו ווען כ'וועל זאגן אז מונח איז בחותמו של כהן גדול, היסט און מגע איז דאך אויכעט מטמא, נו וואס הייסט דאס חותמו של כהן גדול איז דער אייבערשטער, און איך וויל נאך רעדן פון דעם. דער דריטער טעם זאגן זיי איז ווייל מ'האט צוטיילט דעם אויל ס'זאל זיין אויף אכט טאג, אז ס'זאל יעדן טאג ברענען כאטש אפאר מינוט, און ס'איז געווארן א נס אז ס'האט זיך אנגעפילט פון זיך אליינס. נאך א טעם זאגן זיי אז נאכדעם וואס מ'האט אריינגעלייגט דעם שמן אין די מנורה איז געבליבן די קריגל אן א אויל, און זיי האבן געזען אז די קריגל האט זיך אויך אנגעפילט. נאך א נס. נאכדעם איז דא נאך א נס. אריינגעלייגט גאנצע שמן אין די מנורה און מ'האט אנגעצינדן א גאנצע נאכט האט עס געברענט. און אין די פרי איז מען געקומען און מ'האט געטראפן אז ס'איז געווען אלעס פיל, קומט אויס אז ביי יעדן איינעם איז געווען נאכאמאל א נס. יעצט, ס'איז דא נאך א טעם ווייל די יוונים האבן גוזר געווען אויף מילה, און דאס איז געווען זייער א שווערע גזירה, ס'איז געווען פון די שווערסטע גזירות וואס איז נאר געווען ביי אידן, ווייל אין דעם איז מען מפר בריתו של אברהם אבינו. און ווען זיי האבן גובר געווען די חשמונאים האבן זיי זיך אזוי געפרייט אז מען מוז נישט חלילה אפשניידן דעם בונד צווישן אונז און צווישן אייבערשטן, אז זיי האבן זיך געפרייט און דאס איז געווען דער טאג. אזוי ווי ס'איז געווען אזא גרויסע שמחה ווייל ס'איז שמונה ימי מילה איז געבליבן אויף אכט טאג. נאכדעם איז דא נאך א טעם אז מ'האט געמאכט זייער דינע קנויטן כדי ס'זאל נישט ציען אסאך אויל און מ'האט צוטיילט די מנורה ס'זאל זיין פאר אכט טאג און ס'איז געווארן א נס אז די פלאם איז אזוי גרויס געווען ווייל ס'איז געווען השראת השכינה און אויכעט יעדע נאכט איז עס געווען אזוי. וועגן דעם איז דא אין די מצוה נר חנוכה איז דא אן ענין פון מהדרין און מהדרין מן המהדרין ווייל ס'איז געווען א נס אויכעט אז ס'איז געווען א גרויסער פלאם אויכעט. און יעדע טאג האט געלאכטן פאר זיך. גאנצע נס איז געקומען דורך הידור מצוה, ווייל מען האט דאך געוואלט מאכן אז ס'זאל האבן פאר יעדן טאג גענוג, און דער אייבערשטער האט געמאכט א נס, איז וועגן הידור מצוה איז ביי חנוכה דא א ענין פון מהדרין און מהדרין מן המהדרין. נאכדעם איז דא נאך א טעם, אז די ווענט האבן אויך אויפגענומען אביסל, ווען דו גיסט אויס פון א כלי צו אן אנדערע כלי, די ווענט נעמען אויך צו אביסל, ממילא די ווענט האבן צוגענומען אביסל. איז געבליבן ווייניגער אין די מנורה, מילא איז נישט געבליבן אפילו צו צינדן איין טאג, מילא איז דער ערשטער טאג אויך געווען א נס. נאכדעם איז דא נאך א טעם, די יוונים האבן געוואלט ארויסציען פון די הארץ פון אידישע קינדער אז ס'איז דא א באשעפער וואס ער איז מנהיג זיין וועלט מיט השגחה פרטית, אז זיי האבן געזאגט יעדע זאך פירט זיך על פי טבע, און אזוי ווי ס'געווען אסאך אידן וואס האבן זיך מתייוון געווען, זענען געווארן יוונים, כ'וועל באלד רעדן פון דעם, האבן זיי געזען דער נס איז שלא כדרך הטבע, האט יעדער אנגעהויבן צו זען, יא, ס'איז טאקע דא טבע אין די וועלט, אבער ס'איז אלעס דא א שלא כדרך הטבע אויכעט. וועגן דעם זאגט מען בני בינה ימי שמונה קבעו שירים, די מענטשן וואס האבן געהאט פארשטענדעניש האבן געמאכט אכט טעג. פארוואס? ווייל זיי האבן פארשטאנען אז אפילו דאס וואס איז געווען אויף איין טאג, דאס איז אויך געווען מיט השגחה פרטית. נאכדעם איז דא נאך א טעם, ווייל דער אמת איז, א איד דארף טון וואס ער קען, נאכדעם אז ער קען נישט איז ער פטור. איז די אידן האבן געמאכט א חשבון אזוי, אונז מיר אנצינדן איין טאג און שטייט להעלות נר תמיד, וואס וועט זיין די איבריגע טעג? מארגן וועט דאך נישט זיין מיט וואס צו צינדן, האבן די אידן געזאגט אזוי, אונז דארף מען היינט טון וואס דער אייבערשטער פארלאנגט, ס'וועט זיין מארגן, מען זאל זיך זארגן מארגן, מילא, מען טאר נישט מאכן קיין חשבונות, מען דארף טון יעצט וואס מען דארף צו טון. אזוי ווי זיי האבן זיך פארלאזט די גאנצע צייט אויפ'ן אייבערשטן, זיי האבן אלעס געטון מיט אמונה, איז דער ערשטער טאג אויך געווען א נס אז זיי האבן געצינדן, יעצט דא דארף מען אסאך זאכן פארשטיין, אויב גאנץ קהל איז טמא קען מען דאך צינדן בטומאה, וואס איז דער גרויסער נס? זאגן די ספרים אז וויבאלד מען גייט באנייען דעם בית המקדש נאך אזאלכע גרויסע פרצות וואס מען האט אריינגעבראכן דערין, דרייצן פרצות, מען האט אריינגעבראכן די דרייצן אני מאמין'ס, מען האט געוואלט אראפפירן די אידן פון וועג, איז דאס מוז זיין בטהרה, אויב ס'איז נישט בטהרה טויג נישט, די זעלבע אויך די קינדער, ס'קומט יעצט מען גייט צו שפילן חנוכה דריידל, שטאטס מען זאל אריינלייגן אין די קינדער אביסל תורה יראת שמים אהבת השם, גייט מען דריידל לערנען און מען גייט אויפזיין גאנצעטע נעכט, בחורים זענען אויף, און ס'איז א גרויסער חורבן, מען דארף זען צו וואטשן די בחורים, מיר דערציילט איינער ער האט געלערנט אין סאטמאר אינדערהיים, און ער האט א גאנצע נאכט געשפילט קארטן חנוכה, האט ער אבער נישט געוואלט איינשלאפן ביים דאווענען ווייל דער רבי האט דאך געוואטשט אלעס, געגאנגען צום עמוד, דארט וועט ער זיכער נישט איינשלאפן. קיצור, ביי השם אלוקיכם אמת, געדויערט אפאר מינוט ביז דער עולם ענדיגט קרישמע, ער האט נאכנישט געענדיגט איז איינער צוגעגאנגען האט עם געגעבן א קלאפ, ער האט געטון א קלאפ האט ער זיך אויפגעוועקט ער איז איינגעשלאפן ביים דאווענען, געבט ער א שריי פוטש! איין און צוואנציגער! דאס האט דער רבי געדארפט הערן, אוי האט עם דער רבי נאכדעם אהין געפ. יעצט ווערט געברענגט על פי סוד א מורא'דיגע זאך, אז וואס הייסט אז מען האט געטראפן נאר איין פך שמן, וואס איז די גאנצע זאך, איז ווערט געברענגט אזוי. די יוונים האבן געוואלט מטמא זיין די מח פון כלל ישראל אז נישט דער אייבערשטער פירט, אלעס איז השגחה, מיט אלעם, און זיי האבן געוואלט אראפברענגען די אידן פון זייער מדריגה. יוונים זענען אריין אין היכל און געזען אז אלע שמנים זענען געווען טמא, יעדער איז געווען פארכאפט נעבעך אין די אלע שמוציגע געדאנקען, שלעכטע מחשבות, רוב פון כלל ישראל זענען געווען אזוי פארזינקען. בקיצור, ווען די חשמונאים זענען אריין אין היכל זיי האבן געטראפן איין פך שמן טהור, ס'איז נישט געווען גענוג צו צינדן נאר איין טאג, דאס מיינט מען אז דאס אלעס וואס די יוונים האבן מטמא געווען כלל ישראל איז כמעט שוין נישט געווען מיט וועמען צו רעדן. די חשמונאים מיט זייער מסירות נפש וואס זיי האבן זיך געשלאגן האבן זיי צוריק געברענגט די אמונה. שלימה פאר כלל ישראל דורך דעם וואס זיי האבן אנגעצינדן די לעכט, און דורך די לעכט איז געבליבן אז יעדער איד קען ביי זיך אינדערהיים אנצינדן לעכט און צוקומען צו אמונה און די לעכט איז געווען אזוי הייליג אז ס'האט נישט געהאט קיין שום פגם פון חכמה יוונית. וועגן דעם האט מען געדארפט האבן אכט טאג ווייל זיבן טאג איז אזא קומה שלימה. וועגן דעם יעדע זיבעטע טאג איז שבת. שמיני עצרת איז דער אכטער טאג, אכט איז העכער ווי די בריאה, ווייל זיבן, דער אייבערשטער האט באשאפן כי ששת ימים עשה ה' את שמים ואת הארץ, און ביום השביעי שבת וינפש, דער אכטער איז ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו, די שמיני דאס איז מרמז נאכדעם ווען משיח העט קומען, דאס איז דער אכטער טאג. ממילא האט מען געצינדן אכט טאג אריינצוברענגען קדושה אין די מוחות פון כלל ישראל אז זאל נישט פארזינקען ווערן אין די אלע טומאות וואס די יוונים האבן אריינגעברענגט. יעצט היינט אז מען גייט צינדן חנוכה לעכט דארף מען וויסן אונז לעבן מיר אין אזא סאסייעטי וואס מען האט מטמא געווען אזוי מטמא געווען מיט זנות, מען האט מטמא געווען מיט משכב זכר, מען האט מטמא געווען אז מען זאל זיך וועלן טוישן די דזשענדער, ס'איז אינדרויסן אין די גאס, ס'איז ממש א שרעק. האט מיך געטראפן יעצט איינער זאגט ער עפעס אז א בעלזער ווייבל איז געוועל יעצט איז געוו זי האט צוויי קינדער זי וויל ווערן זי וויל בלייבן א מיידל אבער זי וויל זי וויל זיין א לעסביען מען האט אזוי מטמא געווען כלל ישראל אונז זעמער דאך שוין נעבעך אזוי אזוי פארזינקען רבותי וויאזוי מען דורך מאכן אזא גלות איינער קאלט מיך אפ אז אין גיוס אזוי האט ער מיך אפגעקאלט אין גיוס זיין טאכטער איז ארויסגעקומען זי האט געוויינט ס'דא איין בית כסא פאר יונגלעך און מיידלעך. זאג איך אים דו ביסט משוגע, אין די יו עס איז דאס דא, אין גאנץ אמעריקע אין יעדע פאבליק טוילעט איז עס דא, קענסט היינט נישט אריין גיין אין א לייבערי אין צוויי טוילעטס. רבותי אונז זעמער אויף א ארגערע מצב ווי די אידן זענען געווען דעמאלטס אין יוונים, אסאך א ארגערע מצב, געזעצן אז מען מוז מאכן יענעם א קעיק, טאמער ווילסטו נישט ווייל דו זאגסט אז דו ביסט א רעלידזשעס מען, און דו ווילסט נישט האבן צו טון מיט די געי גארנישט, געט מען דיר א סאמענס. אונז זעמער אזוי פארכאפט נאך ארגער ווי אין די צייט פון די יוונים. לאמיר אונז דאס קענען דורכמאכן, מ'עט דאך נישט קענען, כלל ישראל גייט אונטער חלילה, דא נאר איין עצה, אויסוויינען פארן אייבערשטן רבונו של עולם כשם שעשית ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, אזוי זאלסטו אונז אויך טון ניסים, טאמער נישט זעמער פארפאלן, מענטשן זיי דאווענען, זיי לערנען, זיי גייען אין שול, זיי קומען אהיים, די אמונה שלמה איז אבער אין דר'ערד, און זיי זעען נישט דעם חורבן, האבן מיר אויך גענומען געלט פון אלע גוים זאל צוהעלפן תורה, די רעגירונגען, יעצט געווען ביי מיטינג. האט מען קלאר געזאגט אז די גאנצע טעם פארוואס מען נעמט מיידלעך אין מיליטער, אנהייב מען נעמט דו ווייסט דאך וועם מען קען נעמען, די ספרדישע און די שוואכע, נאר ווייל זיי טענה'ן אין כנסת עטס נעמטס געלט, עטס האטס א חלק פון אלעם וואס אונז האמער, עטס באקומטס כולל געלט, עטס באקומטס פאר קופת חולים, עטס באקומטס אלעס, עטס באקומטס קינדער געלט, פארוואס זאלט עטס נישט גיין דינען די מיליטער? האט זיך אנגערופן איינער, קומט אויס ווען אונז וואלט מען נישט גענומען געלט וואלט מען נישט געהאט קיין טעם אין מיליטער. זאגט ער בהחלט אז נישט! קיין לעבן נישט! איז גייט מען פראטעסטירן, מען נעמט בחורים מיט מיידלעך, וואס פראטעסטירסטו? דו נעמסט געלט! פארוואס זאל יענער גיין פאר דיר זיך שלאגן און דו זאלסט זיצן דערהיים? אחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה? איז דאך געווען גערעכט דער רבי אז מען טאר נישט נעמען קיין געלט פון זיי, ווען דו נעמסט נישט קיין געלט קענסטו זיי נישט, דאס איז אונזער חורבן, היינט טויזנט מיליאן מאל ארגער ווי די אידן זענען געווען אין די צייט פון די יוונים און אין יענע גלות, און וויאזוי קריכט מען ארויס? מוז מען בעטן דעם אייבערשטן כולי האי ואולי אונז זאל מיר זוכה זיין ארויסצוקריכן. אין יעדע אסעמבלי, אין יעדע דאס ווי ס'איז דא א צאמקום פון גוים, איבעראל די ערשטע זאך וואס מען וועלט איינער ווייל ער איז ביזי מיט שמוץ און שמוץ און שמוץ, און ווען די קינדער קענען גיין אין א חדר, זאלן זיי קענען גיין אין ערגעץ, ממש נישט צום גלייבן. דארף זייער שטארק מתפלל זיין און בעטן דעם אייבערשטן. יעצט, אונז ווייס מיר אז די הדלקת הנרות אין בית המקדש איז געווען שקולה ככל הקרבנות, אזוי זאגט די גמרא, די מדרש, און וואס איז די גרויסקייט פון די לעכט אז ס'איז געווען שקול כנגד כל הקרבנות, און וואס זענען די נרות חנוכה וואס דאס איז שקול אזוי ווי די ס'איז צוגעגליכן צו די בית המקדש, נאר ווען ס'איז געווען די בית המקדש און ס'האט געברענט די נר מערבי איז עס געווען אן עדות לישראל אז ס'איז דא א שמחה אין אלע עולמות עליונים, דער אייבערשטער פריידט זיך מיט מיטן בית המקדש און מיט די עבודה. האט נישט אנגעצינדן א לעכט אז ס'זאל לייכטן פארן אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל האבן ליכטיגקייט, דער אייבערשטער ברויך נישט דאס ליכטיגקייט, יעצט אפילו די לעכט איז געווען א קליינע ליכטיגקייט, דאס האט אריינגעברענגט אין די וועלט אן אור אז אפילו די אומות העולם האבן געניסט פון דעם, ווייל דאס איז געווען א ריזעמבלענס, דאס איז געווען א באווייז אז דער אייבערשטער לייכט אויף די וועלט. און אלעס גייט דורך די אידישע קינדער, און פון דעם גייט אריין שפע פאר די גוים אויכעט. און אז שלמה המלך האט געבויעט דעם בית המקדש, שטייט אזוי, מלכים א', קאפיטל ו', ויעש לבית, ער האט געמאכט פארן בית המקדש, חלוני שקופים אטומים, שקופים מיינט אז ס'איז געווען ברייט אינעווענדיג, און אטומים מיינט ס'איז ארויס א קליינע לאך אינדרויסן. נו, לכאורה, שלמה המלך איז דאך געווען א חכם מכל אדם. נו, איך פארשטיי נישט. אז דו מאכסט, האסטו געדארפט מאכן קליין אינעווענדיג און גרויס אינדרויסן, ס'זאל ארויסגיין די ליכטיגקייט, ס'זאל באלייכטן. זאגט אונז די גמרא, שלמה המלך האט נישט געמאכט אז ס'זאל באלייכטן, שלמה המלך האט געוואלט אז די ליכטיגקייט זאל בלייבן דא. די מנורה איז נישט געווען ס'זאל לייכטן, די מנורה איז געווען א סימן אז דער אייבערשטער איז דארט ביי די אידן און אלע עולמות עליונים ותחתונים האבן הנאה פון די עבודה וואס אידן טוען אין בית המקדש. יעצט כאטשיג די מנורה האט דער כהן גדול יעדן ביינאכט האט ער עס געמוזט אנצינדן און נישט אז ס'זאל לייכטן צום בית המקדש, אזוי ווי די גמרא זאגט לאורה צריך, דער אייבערשטער ברויך די ליכטיגקייט, נאר פון דעם איז ארויסגעגאנגען אויף די גאנצע וועלט, קודם אין אלע אידישע הייזער און אלע נשמות אין ישראל איז ארויסגעגאנגען א ליכטיגקייט ס'זאל באלייכטן. און ס'האט באליכטן די גאנצע וועלט אלע גוים אויכעט. דעם זאגט די גמרא אז וועגן דעם איז די צינדן די מנורה געווען זייער חביב פארן אייבערשטן ווייל דאס איז אן עדות אז די אידן זענען מדובק צום אייבערשטן און דער אייבערשטער האט הנאה פון די עבודה וואס מען טוט און ס'איז געווען וויכטיגער פארן אייבערשטן מער ווי אלע מעשה בראשית און ער האט אלעס איבערגעלאזט און ער האט געקוקט וויאזוי מען צינדט אן די מנורה. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין רבינו בחיי אין פרשת בהעלותך, ווערט געברענגט א משל, מלך האט געשיקט א טעלעגראם פאר איינעם פון זיינע הערן זאלסט וויסן איך גיי צו דיר קומען אויף א מאלצייט דעמאלטס און דעמאלטס טאג. בקיצור, יענער האט אנגעגרייט אלעס, מיט מנורות, צו לייכטן, אלעס, און א עסן, נאכדעם האט ער געזען אז דער קעניג קומט מיט א גרויסן כבוד מיט פאראדע, און ווי קען ער קאמפיטן מיטן קעניג, האט ער זיך זייער געשעמט, איז ער געגאנגען האט אלעס באהאלטן, פרעגט אים דער קעניג, כ'האב דאך דיר געשיקט א טעלעגראם אז איך גיי קומען, פארוואס האסטו מיר נישט אנגעגרייט עפעס, זאגט ער, אדוני המלך, איך האב דיר אנגעגרייט פון אלעם וויפיל איך קען, כ'האב אבער געזען דעם כבוד וואס דו האסט, האב איך דאך געזען אז איך בין א דזשאוק. האב איך מיישב געווען אז איך גיי אלעס באהאלטן און איך וועל מיך נאר משתמש זיין מיט דיינע זאכן, אזוי אויך דער אייבערשטער, דער אייבערשטער איז פול מיט ליכטיגקייט, פול מיט קדושה, און ער זאגט פאר די אידן, מאכטס מיר א קליינע מנורה'לע, אההה אידן אונז מאכט מען פארן אייבערשטן א מנורה'לע, פארשטייסט? דער אייבערשטער האט געזען משה רבינו האט געמאכט א משכן, א מנורה, איז די שכינה געקומען, וואס שטייט דארט, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן, אזוי שטייט אין שמות. קאפיטל מ' האט נישט געקענט אריינגיין אין אוהל מועד, פארוואס? עס איז געווען א קליינע מנורה'לע וואס איז געמאכט געווארן פון גאלד. נאכדעם שטייט גראד ויקרא משה, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר אתו, וישמע את הקול מדבר אליו, אז דווקא פון דארט האט דער אייבערשטער גערעדט די גאנצע צייט, פארוואס? ווייל דארט איז געווען בהעלותך את הנרות. דאס איז געווען, דער אייבערשטער האט געוויזן מיט די לעכט, אז דו ווייסט נישט ווי חשוב דאס איז ביי מיר, איך וויל דווקא. די לעכט. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין מדרש אז די יוונים האבן געוואלט אויסרייסן די אמונה פונעם הייליגקייט פונעם אייבערשטן און פון אידן, זיי זענען העכער פון כדרך הטבע, זיי זענען נישט סתם אזוי ווי דרך הטבע, און אלעס וואס זיי טוען האט גרויסע באווייזונגען אויף העכערע

אזוי שטייט אין א ברייתא, דער ב"ח ברענגט עס צו אין הלכות חנוכה, און זיי האבן עס מטמא געווען. יעצט האט דער אייבישטער געמאכט אזא גרויס נס, וואס אז נאך דעם נס איז געווען לפי ערך מיליאן מאל העכער דאס צינדן פון דעם נר חנוכה, ווייל ס'האט געוויזן, יא, ס'איז דא א באשעפער, און דאס וואס די יוונים האבן געוואלט עוקר זיין פון אונז, דאס האבן זיי נישט געקענט, און אין אלע נפשות ישראל האט זיך אנגעצינדן די ליכטיגקייט, וועגן דעם שטייט לשנה אחרת קבעו א נס, וואס עפעס האבן זיי נישט גראד געמאכט? און זיי האבן געהאלטן ס'איז געווען א נס, זייער זייער פיין זייער וואויל, ס'קומען א יאר ארום זענען זיי געווארן אלע צוטראגן, אוי ס'ברענט אין מיר, ס'קומט עפעס חנוכה, עפעס קדושה, עפעס טהרה, עפעס השגחה פרטית, אז דער אייבערשטער איז מיט אונז. דעמאלטס זענען זיי געגאנגען הערשט און זיי האבן קובע געווען א יום טוב. יעצט דער מדרש ברענגט אז די לעכט צינדן אן אלע נפשות ישראל. אידן זאגן פארן אייבערשטן, ס'מיר בעסער א קליין לעכט פון דיינע, ווי טויזנטער לעכט פון די מענטשן. זאגט צו דער אייבערשטער, איך לאז איבער מיין גאנצע פמליא של מעלה מיט אלע לעכט, און איך בין זיך נישט משתמש נאר מיט די לעכט פון כלל ישראל. דאס איז מיין פארלאנג, אז ער זאל עס אריינלייגן אין ענק. אז איך בין מיט ענק און איך האב ענק ליב און איך טו פאר ענק אלעס. אלעס קען פארלוירן גיין, אבער ס'וועט קיינמאל נישט פארלוירן גיין די ליבשאפט צווישן אידן און צווישן אייבערשטן. קומט דער נס און ס'לייכט נאכאמאל און נאכאמאל, און דאס ווייזט אז די ליבשאפט פון אייבערשטן איז ווייטער מיט אונז. דאס מיינט מען וואס דו צינדסט חנוכה לעכט, נישטא מער קיין בית המקדש. יעצט איך וויל אביסל רעדן וועגן חנוכה, די השתלשלות, און ווער יוון איז. ס'איז זייער גוט אז מ'זאל וויסן. דו ווייסט אלעס, ס'איז געווען א מעשה.

די יוראפעישע, די יוון, גריס, גריק קאלטשער, דעי זענען יפת. יעצט, נוח האט געהאט דריי קינדער און זענען אריין אין די תיבה און זענען ארויסגעקומען און נאכדעם זענען זיי אנגעהויבן חתונה צו האבן. יעצט נוח האט געשיכורט און חם האט געזען די ערווה פונעם טאטן. און שם ויפת האבן גענומען א קלייד און אים צוגעדעקט, און ווען נח איז אויפגעשטאנען פון שלאף האט ער געשאלטן, ארור, כנען, עבד, לעבדים, יהיה לאחיו. און דארט האט אונז דער אייבערשטער געגעבן עס ארץ כנען, אונז האמער געדארפט אריינגיין די קליפות אויסרייניגן, יעצט נח האט געזאגט ויאמר ברוך השם אלקי שם ויהי כנען עבד למו, ער זאל זיין אן עבד, יפת. ת אלקים ליעפת, דער אייבערשטער זאל מאכן שיין פאר יפת, וישכן באהלי שם, און ער זאל וואוינען אין אהלי שם, ויהי כנען עבד למו, ער זאל זיין א קנעכט. יעצט וואס הייסט יפת אלקים ליעפת? איז רשי זאגט אז די תרגום זאגט ער זאל ברייט מאכן. וישכן באהלי שם ישרה שכינה בישראל, ווייל אונז זעמער די סעמיטיקל פיפל פון שם. ומדרש חכמים, די מדרש זאגט, אף על פי שיפת אלקים ליפת, אבער עס זאגט דאך דא יפת אלקים ליפת, וואס מיינט דאס שבנה כורש שהיה מבני יפת בית שני, כורש האט געגעבן דעם ערלויבעניש מען זאל ארויף גיין בויען דעם בית שני, און ממילא אוי עס קומט אויס א יפת אלקים ליפת, דער אייבערשטער זאל אים מאכן. שיין, אבער לא שרתה בו שכינה, עס האט נישט גערוהט די שכינה אין בית שני, והיכן שרתה? נאר במקדש ראשון שבנה שלמה שהיה מבני שם. יעצט, די קינדער בני יפת, די קינדער פון יפת איז געווען אזוי, גומר און מגוג, די מלחמה פון גוג און מגוג, מדי, און מדי זעמער דאך אויך געווען מדי פרס, און יוון, גריכנלאנד, ותבל, און משך, ותירס, וואס הייסט תירס? תירס דאס איז פרס. האמער געהאט פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו. יעצט בני גומר איז געווען אשכנז וריפת ותוגרמה. און בני יוון איז געווען אלישה ותרשיש כיתים ודודנים. און יעדן איינעם האט זיך צושפרייט און יעדער איינער איז געווארן א גאנצע. פירער. נאכדעם שטייט ובני חם, איז געווען כוש מצרים פוט און כנען, עס איז חם, יעצט שם האט געבוירן די כל בני עבר, בקיצור דאס איז געווען שם ועבר, דאס זענען געווען די אפגעהיטענע די וואוילע מענטשן, שוין יעצט פון די זיבן קינדער וואס מ'האמער אויסגערעכנט פאר יפת בן נח, איז דער יוון איז געווען דער פערדער צווישן זיי. יעצט האט געדוירט טויזנט זיבן הונדערט יאר ביז יוון איז ארויף געקומען אז זיי זאלן זיין א קעניג אויף די וועלט. ווען איז דאס געווען? אין די צייטן פון אלכסנדר מוקדון. ווען דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט האט ער באשאפן אלע שטערנס מיט אלע הערשאפטן און ער האט יעדן איינעם געגעבן א צייט ווען ער זאל געוועלטיגן און ווי לאנג ער זאל געוועלטיגן. און אזוי האט ער געטון מיט אלע פעלקער, אמאל איז דער א גרויסע לאנד, אמאל איז יענער א גרויסע לאנד, ס'גייט אפ ענד דאון. ער האט אויך געגעבן פאר יעדן פאלק אנדערע זאכן, איינעם האט ער געגעבן זייער א שיינקייט, יופי, א שיינקייט, איינעם האט ער געגעבן גבורה, איינעם האט ער געגעבן עושר, איינער האט אין איין לאנד האט ער געגעבן חכמה, מלכים און אייניקלעך פון די גרויסע מענטשן האט ער געגעבן אז זאלן זיין גרויסע חכמים, יעדער איינער זאל זיך קענען באשטיין זיין שטעטל, קיינער זאל נישט דארפן אריינגיין צום צווייטן. יעצט, פאר אידישע קינדער האט דער אייבערשטער נישט געגעבן די אלע זאכן, ער האט אונז געזאגט איין זאך, עטץ עט זיין ביי מיר געליבט מער ווי אלע פעלקער אינאיינעם. יעצט, וואס מיינט דאס? אלעס וואס אלע גוים האבן באקומען, האבן אידן אלעס אינאיינעם. נישט געגעבן ספעשל פאר דעם, פאר א איד דאס און יענץ, אלעס האמיר אונז, וואס אלע גוים האבן אינאיינעם. האמיר נאך א זאך. אז אונז האמיר דעם דביקות אינעם הייליגן באשעפער. יעצט פאר יפת ובניו האט דער אייבישטער געגעבן די סגולה פון שיינקייט און פון חכמה. נח זייער טאטע האט זיי געבענטשט, יפת אלקים ליפת וישכן באהלי שם, די שיינקייט פון יפת זאל זיין אין אהלי שם, דאס מיינט אז ס'איז א ער איז אזוי שיין אז ס'כדאי ער זאל קומען אין די געצעלט פון שם און דארטן עט ער טרעפן זיין פלאץ. יעצט ווען אלכסנדר מוקדון איז געווען קעניג און. ער איז געווען פון מלכות פון יוון, איז האט ער איינגענומען די גאנצע וועלט, ער איז געפארן איבעראל און ער האט געטון אלעס, אבער איין זאך וואס ער האט יא געהאט אז ער האט זייער שטארק אפגעגעבן כבוד פאר שמעון הצדיק, יעצט אונז עמיר זעהן נעקסטן חודש אין טבת אז ס'איז געווען די וועלט איז געווארן שווארץ, ס'איז אונטערגעגאנגען די זון אויף דריי טאג ווייל מ'האט דער, דער תלמי המלך, תלמי המלך האט איבערגענומען די רעזשים פון אלכסנדר מוקדון. האט געהייסן מ'זאל איבערטייטשן די תורה אויף יווניש, אויף גריכיש, כדי יעדער ווער ס'וויל פארשטיין די תורה זאל עס קענען לערנען, אבער דאס איז דאך אבער געווען די תורה פון די אידישע קינדער, ממילא האט עס געמאכט שווארץ אויף די וועלט, דאס וועט מען לערנען נעקסטן חודש, דאס איז געווען אין חודש טבת. למעשה אבער מיט שמעון הצדיק האט ער זיך מורא'דיג גוט פארטראגן, ס'איז דא די באקאנטע מעשה אז ער איז געקומען מלחמה האלטן און אייננעמען ירושלים, און שמעון הצדיק איז אים קעגן געגאנגען, איז ער אראפגעגאנגען פון פערד, אלכסנדר מוקדון האט זיך געביקט פאר שמעון הצדיק, האבן אים די סאלדאטן געפרעגט וואס איז דאס, זאגט ער כ'על אייך זאגן דעם אמת ביי יעדע מלחמה זעה איך ווי דער מענטש גייט פאר, איך האב קיינמאל נישט געוויסט ווער דאס איז, דערווייל דאס איז געווען א כהן גדול וואס האט מתפלל געווען פארן מלכות. יעצט אלכסנדר מוקדון מלכות יוון האט איבערגענומען דעם פלאץ פון פרס. זיי זענען געווען פאר יוון, און אידישע קינדער זענען געווען משועבד אונטער יוון, אזוי ווי זיי זענען געווען משועבד צו פרס. איז למעשה אלע יארן פון אלכסנדר מוקדון האט ער זיך געפירט זייער גוט מיט אידן, און ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין פראבלעם. ווען אבער אלכסנדר מוקדון איז געשטארבן, און כלל ישראל איז אריינגעפאלן אונטער די הענט פון זיינע יורשים, דאס איז געווען די קעניג פון סיריע, איז געווען אזוי, די חכמה פון יוון איז געבליבן די געוואלדיגע חכמה, אבער די ממשלה איז אריינגעגאנגען צו די קעניגן פון סיריע, דעמאלטס האבן זיי אנגעהויבן זייער שטארק משעבד צו זיין די אידן, און ס'איז געווארן זייער זייער זייער שווער געקענט דארטן מער עקזיסטירן. טירן צו זיין א איד. יעצט פון אנפאנג האבן זיי געלערנט די תורה, זיי האבן געזען דערין גרויסע טיפע חכמות, און נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן צו רודף'ן מורא'דיג שטארק די אידן. זיי האבן נישט געקענט פארגינען און אויסהאלטן אז נח האט געבענטשט און ער האט געזאגט אז די שיינקייט פון יפת זאל זיין באוהל שם, דאס הייסט אז די אידן זענען די עיקר און די יוון דאס איז סעקענדערי. יעצט, זיי האבן געוואלט אומברענגען די אידן מיט די תורה.

אז דו טוסט דאס ארויסרייסן פונעם איד, האט ער שוין גארנישט אז ער האט א תורה. דער חודש ווייזט אז דער אייבערשטער האט געמאכט אלעס אויפן ריכטיגן פלאץ, און אלעס איז באשאפן געווארן אזוי ווי עס דארף צו זיין, און אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט אז דער אייבערשטער האט געגעבן פאר בית דין א כח אז זיי זאלן זאגן מקודש צו ס'איז נישט מקודש דער חודש, ווי בית דין זאגט ס'איז מקודש איז מקודש, דער ש"ך ברענגט אין הלכות נידה אז טאמער די בית דין האט מעבר געווען דעם חודש, איז בתוליה חוזרות, די בתולים וואקסן צוריק, ווייל ביז דריי יאר וואקסט עס צוריק, און נאך דריי יאר קומט עס מער קיינמאל נישט צוריק. טאמער האט איינער מזנה געווען מיט א מיידל פון ווייניגער פון דריי יאר, און די בית דין האט געזאגט אז ס'איז נאכנישט חודש, איז בתוליה חוזרות. ווייל ס'איז נאכנישט געווען קיין דריי יאר, איז במילא כאטשיג דער אייבישטער איז גרויס און הייליג און ער האט באשאפן די גאנצע וועלט וועי וועי ביפאר ס'איז נאך געווען אידן, האט ער איבערגעגעבן אזא מין געוואלטיגן כח פאר כלל ישראל, בית דין זאגט ס'איז מקודש דער חודש איז ראש חודש און אז בית דין זאגט ס'איז נישט מקודש איז נישט מקודש, איז דא א מעשה מיט ר' אליעזר און ר' יהושע, זיי האבן זיך געקריגט ווען ס'איז ראש חודש, בקיצור ר' אליעזר איז דאך געווען דער גאנצער. ר' אליעזר הגדול, האט ער געזאגט פאר ר' יהושע, אויב גוזרני עליך זאלסט קומען צו מיר ביום כיפור שחל בחשבונך און דארפסט קומען דארפסט מחלל יום כיפור זיין און דארפסט עסן דא ביי מיר ווייל איך האב געזאגט ס'איז נישט ראש חודש און דו האסט געזאגט אז יא און איך בין גערעכט, אזא כח האט כלל ישראל באקומען פונעם הייליגן הייליגן באשעפער, זיי קענען איבערדרייען די.

האט מען א קלענערע תאוה, אזוי זאגט דער הייליגער רמב"ם, און ממילא האבן זיי געזען אז ס'איז א מציאות, ס'איז א מציאות איבערצודרייען דעם גוף פון א גראבן שטיק גוף צו א הייליגקייט אז ער זאל קענען מושל זיין בעליונים ובתחתונים. איך וויל זאגן די אלע בחורים, מ'האט זיי מאלעסטעט, מ'האט זיי געטאטשט דעם ברית, איך וויל ענק זאגן איין זאך, ס'איז אזוי הייליג די חנוכה, אז טאמער גייט עטס און עטס בעטס דעם אייבערשטן העלף מיר ארויס אין זכות פון די חנוכה לעכט, עט עטס זען אז די אלע צרות וואס ס'לויפט ענק נאך, פון דעם וואס מ'האט ענק געטאטשט, ס'עט אוועקגיין פון זיך, ווייל דאס איז דער כח פון חנוכה, אז אפילו מ'איז פארזינקען אין ברית, אפילו מ'איז פארזינקען אין תאוות גופניות, פון זיך אליינס קען מען ארויסקריכן. פון די אלע צרות. יעצט, פון אנפאנג ווען די יוונים האבן געוואלט אריינשלעפן די אידן צו יוונישקייט, געווען מתיוונים, מתיוונים מיינט זיי זענען נישט געקומען מיט גאנס שיסן, זיי זענען געקומען קומטס אריין, מ'עט ענק געבן גוטע דזשאבס, מ'עט ענק געבן גוטע פאסטנס ביי אונז, און נאכדעם וועט עטס אהיים גיין זאגן ווי גוט ס'איז צו זיין א חלק פון די יוונים. יעצט די מתיוונים זענען געווען נישט ווייל דער מלכות האט זיי געהייסן אזוי, זיי האבן געוואלט, זיי האבן געזען ווי מען זאגט א נו וועי אוו לייף, און וואס זיי האבן געטון איז אז זיי זענען געגאנגען זיי האבן אריין געשלעפט כלל ישראל, זיי האבן צוגערעדט יעדן, וואס האסטו דערפון צו זיין א איד, קום ווער א יוונישער, עסט האבן ביי אונז א דזשאב, עסט קענען האבן א גוטע פאסטן, עסט קענען ווערן א דזשאדזש, א לויער. און אזוי האבן זיי אריינגעכאפט אסאך מענטשן. יעצט די אנדערע חלק וואס זענען נישט געווארן אריינגעכאפט האבן געוויינט צו די אידן און געזאגט לאטס ענק נישט אריין אין די זאכן ס'וועט זיך נישט אויסלאזן גוט, און שוין איז געווען א מלחמה. יעצט אנטיוכוס געווען א קעניג א רשע, האט ער ארויסגעשיקט זיין גאנצע מיליטער און ער האט געזאגט אדער בייגט מען זיך אדער לייגט מען זיך. הרג'ט מען אים, זענען ארויף געקומען אויף ירושלים, זיי האבן אויסגע'שחט'ן טויזענטער און טויזענטער מענער, נישט טויזענטער, צענליגע טויזענטער מענער פרויען און קינדער, און זיי האבן געמאכט אלע מיני עינויים קשים, מען האט ארויסגע'גנב'עט קינדערלעך פון די מאמעס בריסטן אינמיטן זייגן, וואס זאגן דער עולם ווען מען לערנט די אלע איכה, און מען לערנט די אלע זאכן וואס מען לערנט דא, וואסערע א צרות ס'איז געווען, וויל איך אייך זאגן, יעדער איד וואס איז געווען ביי די צווייטע וועלט מלחמה האט עס געזעהן עין בעין, ער דארף נישט אימעדזשינען וואס דאס הייסט ארויסצושלעפן קינדער פון די מאמעס ארעם, ס'איז געגאנגען קינדער, ס'זענען געגאנגען מאמעס מיט קינדער, איך האב עס געזעהן אין די מוזיעם פון די מלחמה, ס'איז געגאנגען מאמעס זייגנדיג, און דער דייטש האט גענומען דאס קינד, פאר די מאמען און ער האט אים געהארגעט, און נאכדעם האט ער געזאגט די מאמען אויב זי געווען געזונט גיי ארבעטן, און אויב נישט האט מענגעלע געזאגט אז זאל אריין גיין אויכעט אין אויוון, מען האט ארויס געכאפט פון די קינדער, מאמעס האבן זיך ארום געריסן, מיר האט דערציילט א איד, ער איז געווען דעמאלטס אין לאגער, און די פרוי האט זיך געריסן, האט דער דייטש געזאגט איך וועל שיסן, זאגט זי שיס איך וויל נישט זען ווי דו הארגעסט מיין קינד. די אלע יסורים איז געווען ביי די צווייטע וועלט מלחמה און אידן האבן דאס נעבעך צוגעקוקט, און זיי האבן עס געמוזט מיטמאכן. בקיצור, די אידישע קינדער האבן זיך מוסר נפש געווען אויף אצהיטן תורה און מצוות, און זיי האבן זיך נישט געוואלט ביקן צו די יוונישע עבודה זרה, זיי זענען געקומען מען זאל זיך שמד'ן, מען זאל זיך ביקן צו זייער עבודה זרה, און די אידן האבן דאס נישט געוואלט. און וואס האבן זיי יא געטון? א גרויס חלק פון עולם זענען אנטלאפן צו די מדבריות, און זיי האבן זיך באהאלטן דארטן אין היילן, און די חברה וואס האבן זיך מתיוון געווען די שקצים, זיי זענען געגאנגען און זיי האבן אויסגעזאגט דאס אזוי וועגן ווי די קאפאס ביי די צווייטע וועלט מלחמה האט מען גענומען אידן זאלן גיין אויסזאגן אלעס און שלאגן אידן, יענע איד וואס ער איז געווען א קאפא און ער האט געזען ווי דער עס עס שטויסט דעם קלויזנבורגער רב אין קאפ, ער איז געלעגן אויף דער ערד, ער האט אים געשטויסן אין קאפ, ער האט געהאט מורא'דיגע קאפ ווייטאגן נאכדעם א גאנץ לעבן. איז ער צוגעגאנגען און האט אים געזאגט, דעם שמוציגן יוד הער אים אויף צו שטויסן, איך וועל שוין נעמען קער פון אים, און אזוי האט ער ארויסגעראטעוועט דעם קלויזנבורגער רב. יעצט אויב דאס איז נאכנישט גענוג געווען, האבן זיי נאך גענומען נאך א זאך אויכעט, זיי האבן אנגעהויבן צו זינדיגן מיט אידישע טעכטער, און זיי האבן זיי אוועקגעטראגן צו די פיינט, ס'זאל זיין גענוג אויפן פראנט. ס'איז דאך געווען ביי די צווייטע וועלט מלחמה, ס'איז געווען א פרוי, שרה שנירער האט זי געהייסן, ס'איז געווען עפעס אכציג מיידלעך וואס מ'האט זיי אויסגעוועלט אז מ'זאל זיי שיקן אויף. פֿראַנקפֿורט צו די סאָלדאַטן, די װאָס שלאָגן זיך זײער שטאַרק און זאָלן קענען מזַנה זײַן מיט די ייִדישע טעכטער, האָט זי געהאַט אַזאַ פּיל, װאָס אַז מע נעמט די פּיל, שטאַרבט מען. די בײַ די אַלע מלחמות איז דאָס געװען. די שפּיאָנער האָבן דאָס געהאַט ס'איז געװען אַרײַנגעלײגט אין די צײן, אַזױ האָט מען דיך געכאַפּט, האָסטו געגעבן אַ מאַך מיט די צונג און ס'איז אַרױסגעפֿאַלן און דאָס איז אַראָפּגעשלונגען, מ'האָט דיך נישט געקענט פּײַניגן. איז די פרוי האט געטיילט פאר אלע קינדער אזא פיל, און זי האט זיך ארום געזעצט מיט זיי ארום און ארום, און מען האט זיך אנגעכאפט איינער דעם אנדערן, און זי האט געזאגט, קינדערלעך טייערע, מען גייט מיט ענק מאר, מארגן טראגן, מען זאלטס מאכן, מען זאל מאכן זנות מיט ענק, און דער אייבערשטער לאזט עס נישט, לאמיר נעמען א פיל, און אינאיינעם זאגן שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, און וועלן מיר אלע שטארבן אינאיינעם. מארגן אינדערפרי די דייטשן געקומען אויפפיקן די שיינע מיידלעך, מען זאל קענען זיי טראגן. צו די באאמטע מען זאל קענען מאכן זנות האבן זיי געטראפן ווי אלע זענען זיי געווען טויט ס'איז איינע פון די וועלטס באקאנטע היסטארישע מעשות וויאזוי אידן האבן געלעבט די זעלבע איז געווען דעמאלטס אויך מען האט געכאפט שיינע אידישע מיידלעך פארוואס נישט און מען האט זיי געטראגן צום שונא מען זאל קענען מיט זיי טון וואס מען וויל. נאכדעם זענען זיי אריינגעקומען אין די עזרה און זיי האבן אויפגעבראכן דרייצן פרצות, דרייצן פרצות איז א העכערע זאך, ווייל ס'איז געווען צוועלף פרצות איז געווען פאר יעדן שבט איז געווען א טיר, האבן זיי אויפגעבראכן א דרייצענטע טיר, ס'הייסט זיי האבן די גאנצע אני מאמין'ס אונטערגעברענגט, זיי האבן אויכעט מבטל געווען דעם קרבן תמיד, זיי האבן מטמא געווען אלע אוילן, זיי האבן צוגעגנב'עט די. מנורה, די הייליגע מנורה פון בית המקדש, זיי האבן געבויעט א במה און זיי האבן גענומען א חזר און זיי האבן גענומען א ציג און זיי האבן עס אפגעשאכטן און זיי האבן געשפריצט דאס בלוט אויפן קדשי קדשים, דער עולם האט עס געהערט איז זייער פארציטערט געווארן, איך מיין יעדע זאך האט דאך א שיעור, און דער עולם האט געזען אז ס'איז נישט דא קיין שום עצה נאר מ'זאל גיין אין מלחמה, דעטס איט. יעצט ס'איז געווען אזוי. ס'איז געווען די ערשטע נס פון דעם וואס זיי האבן מורד געווען אין די גוים איז געווען געמאכט דורך אידישע טעכטער. ס'זענען דא אידישע טעכטער וואס זענען געווען באהאלטן מיט זייערע קינדער און ווען ס'איז געבוירן געווארן א קינד האבן זיי יא געמל'ט, דו זאגסט מען טאר נישט? איך וויל יא. און ס'איז געווען א פרוי וואס איז ארויף געגאנגען אויפן חומות ירושלים, און זי האָט איר זון געװען געמלעט, און זי האָט אים געהאַלטן אין די הענט, און זי האָט אַראָפּגעװאָרפֿן דאָס קינד אױף דער ערד, און זי איז נאָכגעשפּרונגען, און זײ זײַנען בײדע געשטאָרבן. אָבער פֿאַר זי איז אַראָפּגעשפּרונגען, האָט זי געזאָגט, מע זאָל זאָגן פֿאַר אַלע ייִדישע מענער, די אַלע, װאָס זײ באַהאַלטן זיך פֿון דער מלחמה, טאָמער גײט עץ נישט אַרױס אין מלחמה קעגן ענקער פֿײַנט, דער סוף װעט זײַן עץ װעט נישט האָבן קײן קינדער, עץ וועט נישט האבן קיין ווייבער, און די סוף וועט זיין ס'וועט נישט בלייבן איין איד אויף די וועלט. נישט באהאלטענערהייט וועלן מיר אונז אפהיטן דעם אייבערשטנ'ס געבאט, נישט באהאלטענערהייט, נאר בפרהסיא לעיני כל. טאמער ווילט עטץ אז דער אייבערשטער זאל ענק שיקן א ישועה, גייטס ארויס פון ענקער הייל און מאכטס א מלחמה מיט ענקער פיינט, און דער אייבערשטער איז מיט ענק. זי איז אראפגעשפרינגען, זי האט אראפגעווארפן די קינד און זי איז אליינס אויך אראפגעשפרינגען. וויבאלד דער עולם האט געזען אז ס'האלט זייער ערנסט, זענען אויפגעשטאנען מתתיהו. און זיינע פינף קינדער די חשמונאים, זיי האבן זיך צוזאמגעזאמלט מיט אלע מענטשן גיבורי חיל און זענען ארויסגעגאנגען צו הרג'נען אין די פיינט פונעם אייבערשטן און מען זאל זיי אונטערברענגען, ס'האט געדויערט א לאנגע צייט די מלחמה, און דער אייבערשטער האט געהאלפן שלא כדרך הטבע, אז ס'איז געפאלן רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, גיבורים ביד חלשים, און אזוי ווייטער, מ'האט זיי טיליקט און מען האט מטהר געווען גאנצע לאנד פון די מיליטער פון אנטיוכוס און אלע זייערע עבודה זרות וואס זיי האבן אריינגעברענגט, נאכדעם האט מען זיך גענומען צום בית המקדש, מען איז אריינגעקומען, מען האט געמאכט א נייע מנורה פון האלץ, ווייל א פשוטי כלי עץ איז נישט מקבל טומאה אויך נישט, ווייל די קשיא איז נישט נאר אויפן אויל, די קשיא איז דאך אויף די מנורה אויך, מען האט געצינדן דערמיט אכט טעג און ס'האט באלאכטן. שמחה, אמונה און בטחון אין אלע אידישע הייזער, קענט זיך פארשטעלן נאך אזא מין געווינס? שטעל דיר פאר, יעצט נאכדעם איז געווען, די וואס זענען געווארן מתיוונים האבן שוין נישט געהאט קיין פלאץ ביי כלל ישראל, פארשטייט זיך אליינס, זיי האבן שוין אויפגעגעבן גאנץ כלל ישראל, און ממילא האבן זיי געמוזט אויכעט אוועקגיין פון ארץ ישראל, דאס איז געווען א גרויסע ישועה פאר כלל ישראל אז די וואס האבן נישט מיטגעהאלטן זאלן זיך גיין ווייטער. יעצט, די גמרא זאגט

איז טאמער איז דא אור איז נישט דא קיין שכחה, און די נר איז מען איז אויכעט געמאכט אז ס'זאל זיין מען זאל געדענקען דעם אייבערשטן, אזוי ווי איך האב אונז שוין נאכגעזאגט די נר חנוכה, וואס מאכט אז מען זאל געדענקען, געדענקען אז ס'איז דא א באשעפער, שטייט אין דעם הי"ו עי"ן בי"ת וי"ו, און ווידערום ביי ציצית שטייט וראיתם וזכרתם, דאס אלץ ברענגט צו מען זאל געדענקען, געדענקען אז ס'איז דא א באשעפער, יעצט עס ווערט געברענגט.

אַז ס'זאָל זײַן ליכטיקײט. יעצט ווערט אויך געברענגט אין דניאל אין קאפיטל ב' וירכתה די נחש, דרשן די גמרא, דאס איז דער עול פון מלכות יוון, פארוואס ווייל א נחש איז א כפוי טובה, ער איז נישט מודה אז מען טוט אים גוטס, אין דעם שטייט ווער ס'איז זיך נישט. כורע במודים ווערט זיין שדרה א נחש, ווייל ער נישט ער דאנקט נישט דעם אייבערשטן פארן גוטס וואס ער טוט, יעצט די יוונים האבן געוואלט אויסרייסן פון די אידן דעם כח פון צו דאנקען דעם אייבערשטן, זיי האבן געוואלט מאכן ניין עס קומט מיר, הע עס קומט מיר, אין דעם און דער תיקון איז געווארן אז מען האט צוגעלייגט נאך לויב אין די ימי חנוכה פארן הייליגן באשעפער, יעצט זיי האבן אויך געוואלט אויסרייסן ראש חודש, ראש חודש איז התחדשות, ראש חודש ניי. ס'איז א נייע חודש, ס'קומט א נייע, א פרוי קריגט א נייע ווסת, זי רייניגט זיך אויס דעמאלס. איז ממילא איז בכדי אז ס'זאל זיין חנוכה איז דא א חנוכה מיט א ראש חודש אויכעט, אייביג אין חנוכה מוז זיין א ראש חודש, און דעמאלס ווערט אלעס באנייעט נאכאמאל. די התחדשות וואס מ'האט דעמאלס אראפגעברענגט מיט די מסירות נפש גייט אונז באגלייטן ביז משיח וועט קומען. און דעם זאג איך פאר די קינדערלעך, קינדערלעך טייערע, דער חזר האט מיט דיר געטון וואס מען טאר נישט, ימח שמו ער זאל אויסגעריסן ווערן, אבער דו דארפסט דיך קענען באנייען, דו מוזט דיך קענען באנייען, דאס וואס דו קענסט דיך נישט באנייען איז ווייל אונז האמיר נאך נישט געהאט גענוג קעיסעס און האמיר נישט געגלייבט אז ס'האט געשעהן, האמיר נישט אריינגעלייגט כוחות, אבער למעשה איך רעד מיט אסאך בחורים, זיי זאגן זיי באקומען חיזוק און זיי לייגן אריין היינט כוחות, זאלן קענען ווייטער גיין. זייער אסאך בחורים זאגן מיר, דו ווייסט וויאזוי איך האב כח? איך וועל דיר זאגן די אמת. איך הייב אן צו געבן חיזוק פאר אנדערע. ווען איך זע איינער איז דאון פרעג איך אים, זאג, מען האט דיך אויך מאלעסטעד? זאגט ער, יא. פון וואו ווייסטו? זאגט ער, איך האב די זעלבע זאך. לאמיר אינאיינעם, אינאיינעם וועמער ארויסקריכן. לאמיר אויסהערן נחום ראזענבערג'ס חיזוק, לאמיר אויסהערן אנדערע מגידי שיעורים'ס חיזוק, און אינאיינעם וועמער אונז קענען ארויסקריכן. און לאמיר גיין פאר העלפ אויכעט, דערס נאטינג ראנג אז מען גייט פאר העלפ. יעצט וויאזוי האט די גאנצע וועלט געזען אז דער אייבערשטער איז טאקע א הייליגער באשעפער וואס ער האט ליב די אידן און ער טוט פאר זיי ניסים? ווייל זיי האבן געזען. ס'איז געקומען מענטשן וואס זענען געווען כהנים עבדי השם, זיי האבן אייביג געדינט דעם אייבערשטן. ווייסט, א לוי האט נישט באקומען א חלק אין ארץ ישראל. איר זאגט דער חינוך א מורא'דיג ווארט, איך גיי ענק נאכזאגן א ווארט פון חינוך וואס עטס וועט שטוינען, איך האב עס שוין נאכגעזאגט, ס'איז נישט ריכטיג אז משרתי הקל ווער ס'באדינט דעם אייבערשטן זאלן אייננעמען א לאנד און הרג'נען מענטשן. אזא מורא'דיגער חינוך, ווייל סוף כל סוף דער אייבערשטער האט דאך געזאגט לא תחיה כל נשמה די ז' אומות, דער אייבערשטער האט געזאגט מ'דארף אייננעמען די אלע, קעניגן וואס זענען דארט געווען. ס'פאסט אבער נישט פאר משרתי קל אז זיי זאלן גיסן יענעמ'ס בלוט אויף דעם זאלן זיי ירש'ענען א לאנד. אזוי זאגט דער חינוך, זאג איך נאך ווערטער וואס דער חינוך זאגט. שטעל דיר פאר, משרתי קל, כהנים, כהנים גדולים, זיי האבן קיינמאל קיין מלחמה נישט געפירט, זיי האבן קיין וועפנס נישט געהאלטן אין די הענט, האט דער אייבערשטער געוויזן זיי וועל איך, איך וועל מיט זיי גיין און איך וועל ווייזן אז זיי קענען צומאכן דעם גאנצן דזשאב, פארוואס? ווייל זיי האבן זיך מוסר נפש. ר. די בית המקדש איז אזוי הייליג געווען מ'האט אפילו נישט געטארט אויפהייבן א האק צו האקן א שטיקל שטיין פון בית המקדש, ס'איז געווען א שמיר, שלמה המלך האט געהאט א שמיר, דער קעניג פון די שדים אשמדאי, ער האט אים געזאגט וואו ס'ליגט און וויאזוי ער קען עס נעמען, און פון דעסטוועגן דאך האבן זיי אלעס געוואונען, ווייל זיי זענען געווען כהני השם און זיי האבן געזאגט, אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר, המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. עס וויל אונז לאזן הערן אז ס'איז נישט דא קיין גיבורים פארן אייבערשטן און נישט פארן אייבערשטנ'ס פאלק, און ס'איז נישט קיין חילוק צו ס'איז אסאך, און ס'איז נישט קיין חילוק צו כלל ישראל זענען געווען נישט אזוי ערליך, און ס'איז נישט קיין חילוק צו זענען געווען שוואך, נישט קיין חילוק, טאמער גייט מען באמת אין מלחמה אז דער אייבערשטער הייסט אז מען זאל אפהיטן זיין תורה און מען וויל עס אונטערברענגען, איז דאס איז די גרעסטע גבורה וואס עס איז דא. און איך וויל נאכאמאל זאגן פאר די בחורים, קינדערלעך טייערע, און אויך פאר די מיידלעך, האסט שוין געזינדיגט, דו ווייסט נישט וויאזוי ווערט מען פטור פון דעם סעקס דרייוו, א מלחמה, ס'איז א ווערי הארד וואן, באט איי וואנט טעל יו סאמטינג, אז דו וועסט דיך אונטערנעמען מיטן כח פונעם נר חנוכה, איז געבן א לאז א טרער פארן באשעפער, קיינער זאל נישט זען, דיין טאטע און דיין מאמע מוזן אפילו נישט זען, איז געבן א לאז א טרער, הייליגער באשעפער, כ'בין דורכגעפאלן, איך בין זייער טיף אין דר'ערד, איך ווייס נישט וויאזוי ארויסצוקריכן, וואט דו איי דו וויט מייסעלף, בעט איך אזוי ווי דו האסט געהאלפן פאר מתתיהו כהן גדול און די קינדער און די אלע אידן וואס זענען מיטגעגאנגען אין די מלחמה, העלף אונז אויכעט, אונז האבן מיר אויך א מלחמה, אונז האבן מיר נישט א מלחמה פון כלל ישראל, אונז האבן מיר א פרייוועט מלחמה, העלף אונז, אונז האבן מיר געזונקען, מען האט נישט געוואוסט, צו מען האט יא געוואוסט, ווי וואנט טו קליים אוט. קוק אויף די לעכט, לאז א טרער, וועסטו זען ווי דער כח פון דעם שמן און דעם כח פון דעם נר וואס ס'ברענט, און דער פייער וועט אריינגיין אין דיין גוף און ס'עט אויסברענען די אלע אלטע חטאים אזוי אז וועסט קענען ווייטער אנפירן א נייע ווירטשאפט. יעצט פארוואס האט מען געמאכט דרייצן פרצות? האב איך אים געזאגט ווייל ס'איז געווען צוועלף שערים יעדע שבט האט געהאט זיין טויער, און ס'איז געווען א שער הכולל, דער אר"י הקדוש זאגט אז דער נוסח ספרד איז א שער הכולל. יעדער וואס ווייסט נישט פון וועלכן שבט ער איז קען דאווענען דעם נוסח. איז זי געווען אויכעט אין בית המקדש. איז געווען א שער המזרח דאס איז געווען אפען פאר יעדן פאר גאנץ כלל ישראל. זיי האבן דאס אלעס פארשטאפט אז אידן זאלן נישט האבן קיין שייכות מיט זייער שורש און זיי האבן געעפענט אנדערע טויערן וואס דאס האט נישט קיין שייכות מיט קיין שום קדושה. יעצט למעשה האט מען געקענט צינדן בטומאה אויכעט ווייל טאמער כלל ישראל איז טמא איז עס דוחה די טומאה און מען קען טון אלע עבודות. נאר מען האט עס נישט געטון. דער אייבערשטער האט געוואלט, מיט אזא מסירת נפש האט עטץ געגאנגען ארויס אין מלחמה, וויל איך פאר ענק אז ס'זאל זיין בתכלית הטהרה, דער הייליגער באשעפער האט אראפגעשיקט אויל פון הימל, דאס הייסט אז ס'איז געווען חותמו של כהן גדול, וואס מיינט דאס איז עס אויך זייער מסביר זיין זייער פשוט, ווען ס'איז געשען דער חורבן פון דעם ערשטן בית המקדש האט מען ארויפגעלייגט די אויל אין הימל, און דאס כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט אז דער אייבערשטער האט געזאגט, דאס אהרן הכהן צו צינדן די לעכט וועט בלייבן אייביג און אויך ברכת כהנים. געגאנגען מען האט גענומען דעם גאנצן מנורה און מען האט עס ארויף געגעבן פארן אייבערשטן ער זאל עס האלטן דארטן, און אהרן הכהן צינדט נאך היינט יעדן טאג דארטן די ליכט און מיט דעם ליכט לייכט עס אריין אין אלע אידישע קינדער'ס הארצן, אזוי שטייט אין אלע ספרים, די קבלה ספרים, הרמע מפאנו שטייט אין כתבי ארי, און פון רמבן ווייזט אויך אזוי אויס. נו, פון ווי האט דער אייבערשטער דארט אויל? נאר דער זעלבער אויל טוט זיך מאלטיפלייען יעדן טאג נאכאמאל, ווייל. אין א דבר שבקדושה איז נישט דא קיין מקום און קיין זמן, שטייט ווען טיטוס הרשע איז אריינגעקומען אין בית המקדש און ער האט גענומען א שפיז און ער האט אריינגעשטאכן אין פרוכת האט ער געמיינט ער האט דורכגעשטאכן חלילה דעם אייבערשטן און ס'האט אנגעהויבן צו בלוטן, איז דער מהרל פרעגט א קשיא, דער אייבערשטער מאכט דאך נישט א נס למגנא פאר גארנישט. דער רבי ברענגט עס צו אין ויואל משה און אלעס איז וואס עפעס האט אים דער אייבערשטער געמאכט א נס צו פארפאפן טיטוס הרשע אז ער האט חלילה דא דער אייבערשטער חלילה מ'האט אים דורכגעשטאכן, זאגט דער הייליגער מהרל מורא'דיגע ווערטער, דער אייבערשטער האט נישט געמאכט א נס, דאס איז א העדר הנס, אזוי ווי מ'האט געשפריצט אויף דעם פרוכת פיר הונדערט יאר, פיר הונדערט און מער יאר האט מען געשפריצט דאס בלוט, איז במילא איז דאך געווען אנגעזאפט מיט בלוט.

קומט יעצט אויס אז דארט האט דער אייבישטער די אויל וואס אונז האמיר אים געגעבן מיט די מנורה ווען מ'האמיר אים צוריקגעגעבן די מנורה זאל עס וואטשן. גמרא ברענגט אויכעט אז מ'האט באהאלטן דעם ארון אין בית המקדש און א כהן האט עס געזען, ער האט געוואלט גיין פארציילן, איז ער נעבעך געשטארבן, דער אייבישטער האט נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען. בקיצור, אבער דאס אלעס קומט פון דא. פאר אלעם דארף זיין אתערותא דלתתא פון דא אונטן, דאס איז דער אויל וואס אונז צינדן מיר היינט, מיט דעם אויל צינדט אהרן הכהן אן היינט נאך יעדן, טאג. דאס געבט אונז אריין כח אין אמונה און דאס געבט אונז אריין כח אין בטחון און אין די אלע ספרים הקדושים וואס אונז לערן מיר אונז האמיר חיזוק דאס קומט פון דעם אויל וואס אהרן הכהן צינדט. און דאס האט אים דער אייבערשטער געזאגט שלך גדול משלהם און שלך איז לעולם עומדת. איז דער אייבערשטער געגאנגען און ער האט אונז יעצט אראפגעשיקט אביסל פון דעם אויל, יעצט קענטס אייך פארשטעלן וואסערע הויעכע אויל דאס איז געווען. און וועגן דעם האט זיך עס ריפלענישט אין זיך אליין אויכעט, סאו עס איז נישט געווען דווקא א נס, עס איז געווען א העדר נס, ווייל ס'וואלט זיך געדארפט ריפלענישן, נאר אזוי ווי ס'איז אראפגעקומען אויף די וועלט אין דא דא מקום און זמן איז געווארן א נס דערפון אז ס'האט זיך ריפלענישט דא, אין הימל איז דאס א נארמאלע זאך, ס'ריפלענישט זיך כסדר, און ממילא אז דער אייבערשטער האט געזען אז מ'האט. געוואלט טוהן זיין רצון, איז ער געגאנגען און צוגעשיקט, א פך שמן, פך, דאס איז א חלק פון די רפ"ח ניצוצים וואס איז געפאלן ביי די שבירת הכלים, וואס דאס איז א זאך וואס איך וויל נישט אריינגיין אין דעם, און ממילא איז עס געבליבן א פך, און דער פך, דער אייבערשטער האט צוגעשיקט און מען האט עס געטראפן באהאלטן בחותמו של כהן גדול פונעם אייבערשטן, ממילא אז מען האט עס געטראפן באהאלטן פונעם חותמו פון כהן גדול פונעם אייבערשטן,

דער אר"י הקדוש האט געזאגט אז פון זיינע צייטן איז שוין גאולה, ס'הייסט שוין ימות המשיח, ווייל דער אייבערשטער ווארפט שוין אריין אורות וואס זיי געהערן צום זיבעטן טויזנט יאר זאלן זיך אויסמישן דא ביי אונז, אזוי ווי די שקיעה איז אויסגעמישט דער ליל מיט יום, אזוי איז שוין אויסגעמישט דא פונעם אור פון וואס ס'וועט זיין אינעם זיבעטן טויזנט יאר, דאס איז דער דרך הבעל שם אויך דאס חסידות וואס דער רב מאכט אונז דאס איז אלץ פונעם אור פון שבעת הימים וואס וועט זיין ווען משיח העט קומען. דאס איז דער נס פון חנוכה און דער נר חנוכה, און דאס איז אזא גרויסער אור אז ווען משיח העט קומען וועט דאס לייכטן עד סוף, און ממילא וויבאלד ס'איז געווען אזא געוואלדיגער גרויסער אור האט מען עס געמוזט באהאלטן. עס מוז מען צוביסלעך איינזאפן אז מען זאל קענען קוקן דעם גרויסן אור, און דער אור איז אזוי גרויס אז ער איז נישט פון דא, ער איז אינגאנצן נישט ווי ס'איז דא חטא מיט קליפות מיט אלעם. ס'קומט פון אזא גרויסן עולם.

ס'איז נישט דא, די וועלט שטייט שוין אזויפיל טויזענטער יאר, די וועלט שטייט פון איין שבת ביזן צווייטן, הייליגער אור החיים הקדוש זאגט ווען אידן האלטן נישט קיין שבת גייט די וועלט אונטער, האט דער אייבערשטער עס באשאפן כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ, ביז דעם זיבעטן טאג, און נאכדעם און דער שבת טוט עס נאכאמאל מחיה מתים זיין, און נאכדעם האבן זיי געוואלט. חודש און שבת און מילה איז קינדערלעך טייערע, די גרעסטע פראבלעם וואס קינדער פאלן דורך און בחורים פאלן דורך ווייל זיי זענען אינעסענט און זיי ווייסן נישט און ס'קומט א מנוול א חזר און ער איז אים מכשיל פאר גארנישט, דאס איז די ברית מילה, נאכדעם דארף דאס קינד זיך נעמען צום שבת און צום חודש זיך מתחדש זיין נאכאמאל ס'גארנישט געווען ס'נישט אמת, און אז ס'איז יא געווען, וויל איך פארגעסן דערפון, און איך וויל אנהייבן א ניי לעבן, און אלעס גייט נאר מיט תפילה צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער, ראטעווע מיך, כ'בין א איד, כ'וויל נישט אפפוסטעווען א גאנץ לעבן און נאכדעם צוריק קומען כ'האב גארנישט אויפגעטון, ראטעווע מיך, איי דו האסט מיך אריינגעווארפן אין די טיפע בלאטעס? רבונו של עולם טייערער, נעם מיך ארויס, איך וויל ארויסגיין און אז איך וויל ארויסגיין און דו העסט מיר העלפן וועל איך אם ירצה השם ארויסגיין, ס'איז דא מיידלעך וואס האבן נעבעך געזינדיגט, זיי קאלן מיך אפ, וויאזוי קריכט מען ארויס? איך זאג זיי אלץ, די בעסטע וועג ארויסצוקריכן איז דזשאסט דאונט דו איט אגען, האסט שלעכטע חברותא, קאל יענעם בויפרענד אפ, זאג אנטשולדיגט איך קען נישט מער, איי רילייזד דעט איי וואס דואינג סאמטינג וויטש איז ראנג. כ'האב דיך געהארגעט, כ'האב מיך געהארגעט, איך בין א נדה דאורייתא, כ'האב דיך אומגעברענגט, ליטל דו יו נאו אז איך האב דיך מער אומגעברענגט ווי דו האסט דיך אליינס אומגעברענגט, ווייל איך בין א נדה, מיט דעם וואס דו כאפסט מיך אן ביסטו מחיוב כרת, נו מוזטו באצאלן א ביטערע פרייז. דארף מען זאגן, רבותי קינדערלעך, איך וויל נישט מער, זאג פארן פרענד, ליסן, וואט העפענד העפענד, איטס נאט גאנא גאו אן ענימאר. טריי טו קלין יור עקטס אפ, וועסטו זעהן אז דער אייבערשטער וועט דיר געבן סייעתא דשמיא זאלסט קענען צוריקקומען, ווייל באמת וויל דער אייבערשטער זאלסט צוריקקומען, איי פארוואס ביסטו אזוי געפאלן אין זינד, ווייל אנלי יו, נאר דו, קענסט ארויסקריכן, אן אנדערער וואלט נישט געקענט, דעם האט עס דער אייבערשטער דיר געגעבן, ווייל א נסיון וואס א מענטש קען נישט דורכמאכן געבט נישט דער אייבערשטער, נאר א נסיון וואס מען קען דורכמאכן, יעדער זאל אובאכט געבן אפילו די פרויען. די מיידלעך זאלן צינדן חנוכה לעכט, זיי מוזן נישט צינדן, זיי קענען זיין ביים טאטנ'ס לעכט צינדן, לאז א טרער שטילערהייט צום אייבערשטן, האב רחמנות אויף מיין נשמה וואס גייט זיין אז ס'וועט אדורך גיין איך וועל גארנישט האבן אויפגעטון, וואטס גאנא בי, איך מוז נאכאמאל צוריק קומען, איך וועל נאכאמאל מוזן דורך גיין דעם גאנצן גיהנום, העלף מיר רבונו של עולם, יעצט יעדער דארף אויסווארטן זיין צייט, דעם געוועזענעם שבת האט מען געליינט אין חומש די פרשה פון יוסף הצדיק, ער געדארפט זיין א קעניג אבער ער איז אראפ אזוי נידריג און ער געהאט אזאלכע ביטערע נסיונות האט ער נעבעך געהאט, ער איז געווען א יונג בחור'ל פון זיבעצן יאר, הי דידנט סי די לייט עט די ענד אוו די טאנעל, אבער ער האט געדארפט זיין דער גרויסער יוסף הצדיק וואס ער האט געדארפט זיין די בעיס וואס אידן זאלן זיך קענען האלטן אין מצרים צוויי הונדערט און צען יאר, זיין קדושה. ווערט געברענגט אין כתבי אר"י אז וואו ס'דא א איד אויף די וועלט וואס האט א נסיון פון יוסף הצדיק נישט צו זינדיגן נעבעך מיט א גוי'טע צו מיט א אשת איש, אלעס קומט נאר אין דעם כח וואס יוסף הצדיק האט אויף זיך מגדיר געווען ער זאל עס נישט טון, ער האט געהאט דעמאלטס די נסיונות פון גאנץ כלל ישראל, און שטעלט זיך פאר ער איז דורך געגאנגען, איז למעשה ער האט אריין געברענגט אין מצרים אזא קדושה אין אזא ערוות הארץ, אזא קדושה אז מ'זאל זיך קענען דארטן האלטן. אבער יעדע זאך איז צייט, טיים, די טיים איז נישט געווען רייט איז ער געווארן א א פריזנער נעבעך אין מצרים. יעצט ווערט געברענגט א אינטערעסאנטע זאך פונעם הייליגן רמב"ן, רמב"ן ברענגט, די גמרא ברענגט אין מסכת בבא בתרא, איינער זאגט אז ער קומט פון חשמונאים, זאל מען וויסן ער איז א קנעכט, פארוואס? ווייל ס'איז געווען איינער הורדוס הרשע, אויסגעהרגעט אלע סנהדרין, האט איבערגעלאזט ר' יהודה בן בבא, ער האט נישט גע. נאכאמאל האט ער געזען אז ער האט געטון א גרויסן מיסטעיק, ווייל ער האט געטענה'ט אז. כ'האב נישט געוואוסט די סנהדרין זענען אזוי ערליך, ווייל ער האט געוואלט רעדן שלעכטס אויפן קעניג, אים אויסגעשטאכן די אויגן פאר ר' יהודה בן בבא, און ער האט נישט געוואוסט אז. און ער האט נישט געזען, און ר' יהודה בן בבא האט נישט געוואלט רעדן איין שלעכט ווארט, ער האט געזאגט גם במדעך. אפילו אין דיין בעדרום זאלסטו נישט שעלטן א קעניג, זאגט ער, ווען איך ווייס זיי זענען אזאלכע גאר גוטע מענטשן וואלט איך זיי נישט געהארגעט, האט ער געזאגט, דו האסט טונקל געמאכט די אויגן פון די וועלט, האסט געהארגעט די סנהדרין, און דו בוי אויף דעם בית המקדש, דעם צווייטן בית המקדש, יעצט איז, זאגט דארט די גמרא אז ס'איז געווען איין מיידל וואס האט געזאגט אז ווער ס'קומט פון בית חשמונאי זאל וויסן עס איז א קנעכט, פארוואס? ווייל הורדוס האט אויסגעהארגעט אלע מענטשן, און האט אויסגעהארגעט אלע פון מלכות בית יהודה, האט אוועקגענומען די קעניגרייך, און ער האט געהאט עפעס איין שיין מיידל, ס'איז געווען זייער שיין, זי האט נישט געוואלט מיט אים וואוינען, זי איז געווען זיבן יאר אלט, בקיצור האט ער זי אריינגעלייגט, האט זי פרעזערווירט אין האניג, זי זאל בלייבן דארט, מען זאל קענען קוקן אויף איר שיינקייט, אבער ס'איז נישט געבליבן קיינער פון גאנץ מלכות בית חשמונאי. שטעלט זיך דא א גרויסע קשיא, די אידן זענען געווען אזאלכע צדיקים, כהנים גדולים, זענען געגאנגען מלחמה האלטן, זענען געגאנגען אייננעמען די נישט, נו וואס איז געווארן אז זיי זענען געווארן, ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט זיי? גארנישט, ס'איז גארנישט פון זיי. דא א הייליגער רמבן אין פירוש על התורה אין סדר ויחי זאגט ער אזוי, וזה היה עונש של חשמונאים, דאס איז געווען דער עונש פון די חשמונאים, שמלכו וואס זיי האבן געקעניגט בבית שני, כי היו חסידי עליון, זענען געווען חסידי עליון, ואלמלא הם ווען נישט זיי נשתכחו התורה והמצוות מישראל וואלט שוין לאנג פארגעסן געווארן די תורה און די מצוות פון די אידן ואף על פי כן נענשו עונש גדול זענען זיי באשטראפט געווארן א גרויסן עונש כי ארבעה בני חשמונאי די פיר קינדער פון חשמונאי הזקן החסיד המלכים זה אחר זה וואס האבן געקעניגט איינער נאכן אנדערן עם כל גבורתם והצלחתם, מיט אלע זייערע גבורות און הצלחות, נפלו זענען זיי געפאלן ביד אויביהם בחרב, זענען זיי געפאלן נעבעך ביי די הענט פון זייערע פיינט מיט א שווערד, והגיע העונש, עס איז געקומען עונש בסוף, למה שאמרו חזל כל האומר מבית חשמונאי עבד הוא, ווייל הורדוס האט זיי אלע געהארגעט, שנכרתו כולם בעוון הזה, זיי זענען אלע געווארן נעבעך אונטערגעגאנגען מיט דעם זינד. וועלכע, זאגט דער הייליגער רמבן, בעבור שמלכו זיי האבן געווען מלכים, ולא היו מזרע יהודה זיי זענען נישט געווען מזרע יהודה ומבית דוד, ווייל זיי זענען דאך געווען כהנים זענען זיי דאך געווען פון לוי, והסירו השבט והמחוקק לגמרי, זיי האבן אוועק גענומען די רוט און די געוועלטיגונג פון שבט יהודה, וזה עונש מידה כנגד מידה שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את אויביהם, דער אייבערשטער האט געמאכט אז זייערע פיינט זאלן אויף זיי געוועלטיגן, והם הכריתום און זיי האבן זיי אפגעהארגעט. זיי האבן גענומען די מלוכה פאר זיך, זיי האבן עס געדארפט צוריק געבן גראד פאר יהודה. מורא'דיגע ווערטער פונעם הייליגן רמבן. יעצט מען קען נאך צולייגן, זאגט דער רמבן, אפשר אז ס'איז אויך געווען א חטא ווייל ס'שטייט אז זענען געווען כהנים, און כהנים שטייט תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח, ולמבית לפרוכת. אלעס האט צו טון מיט מזבח און און פרוכת. ולא היה להם למלוך זיי האבן נישט געטארט ווערן קיין קעניגן, רק לעבוד את עבודת השם. זאגט דער רמבן ווייטער וראיתי בירושלמי אין מושחין מלכים כהנים קען נישט מאכן פון מלכים קיין פון כהנים קיין מלכים למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב הארץ איז א פסוק אין דברים קפיטל י"ז מה כתוב אחריו לא יהיה לכהנים הלויים כל שבט לוי חלק ונחלה. דאס זענען די ווערטער פונעם הייליגן רמבן זיי וואס האבן עובר געווען אויף די צוואה פון דעם זקן פון יעקב אבינו, דאס זענען זיינע ווערטער, עובר געווען יעקב אבינו האט געזאגט לא יסור שבט מיהודה און זיי האבן עס גענומען פאר די צייט, די זעלבע אויך פאר יוסף'ן, עס איז זיך אים געקומען ער זאל זיין דער גרויסער מלך אבער קודם האט ער געמוזט דורכגיין אסאך. וועסט מקדש און מטהר זיין גאנץ מצרים, אז גאנץ כלל ישראל זאל זיך קענען דארטן בויען, די דור וואס זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים און זענען געווען ביי קבלת התורה, ס'איז אלץ יוסף הצדיק'ס וואס ער האט זיך איינגעהאלטן אפילו נישט צו קוקן אויף די שיקסע, די שיקסע האט אים ארויפגעלייגט א מילשטיין מיט נעגל. און זי האָט געװאָלט, ער זאָל זיך אױפֿהײבן דעם קאָפּ און קוקן, און אַז טאָמער ער האָט זיך אַראָפּגעבױגן, האָט אים אַרײַנגעשטאָכן די נעגל. אַזעלכע צרות האָט זי אים אָנגעטאָן. זײַן זכות האָבן ייִדן געהאַט אַ קיום אין גלות. שױן אַז מע גײט צו צו אַזאַ הײליקע חנוכּה-לעכט צינדן, דאַרף מען װיסן, ס'איז אױל פֿון בית-המקדש, ס'איז אױל װאָס דער אײבערשטער שיקט אונדז אַראָפּ פֿון הימל. די אױל װאָס דו צינדסט, ריזעמבלט אױף די אױל װאָס דער אײבערשטער שיקט יעדעס יאָר אַראָפּ פֿון הימל. דער אײבערשטער װאַרט מע זאָל אים לױבן אין די אַכט טעג. ס'איז בײַ אים זײער גרױס און חשובֿ. די אַכט טעג איז דאָ התחדשות.

כן בקודש חזיתיך לראות עזך וכבודך, זאגט דער הייליגער תניא אז דער טייטש דערפון איז, כן דוד המלך האט זיך געבעטן, הלוואי בקודש ווען משיח וועט קומען און ס'וועט שוין זיין אלעס קדושה, נאר קדושה, נאר קדושה, וגם את רוח הטומאה אעביר מן הארץ. זאגט ער אז כן, ער בעט זיך, דוד המלך בעט זיך אז בקודש ווען ס'וועט זיין אין בית המקדש ס'וועט שוין נישט זיין די קליפות מיט די טומאות, חזיתיך זאל איך דיך קענען זעהן אזוי ווי איך האב דיך געזעהן אין גלות, אין גלות האב איך דיך אסאך מער און העכער און שטערקער געזעהן. לראות עזך וכבודך זאל זעהן דיין שטארקייט און דיין שיינקייט, ס'איז נישט דא נאך אזא גוטע צייט פאר א מענטש ווי אין די זמן הגלות, ווייל ווי ווייט דער חושך איז גרויס אלץ גרעסער איז די גליסטונג פון כלל ישראל צום אייבערשטן און אויך פון אייבערשטן צו כלל ישראל, יעצט ווען א אידישע טאכטער האט איר וסת דארף גיין אין מקווה זיך מטהר זיין פאר איר מאן, די גליסטינג וואס די אינגערמאן און די פרוי געט אויף פארן אייבערשטן, די צוועלף טאג פאר די אשכנזים אדער עלף טאג פאר ספרדים און אמאל קען מען זיך נישט רייניגן דויערט עס נאך לענגער, דער גליסטינג וועט קיינמאל נישט צוריקקומען, ווערן עלטער, גיין איינמאל אין מקווה, מער נישט זעהן דם, ביסטו קלין פאר די רעסט אוו יור לייף, דער גליסטינג וועט קיינמאל נישט צוריקקומען, און דער הייליגער תנא רבי עקיבא זאגט פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט אז א נידה זאל זיך דארפן פורש זיין ווען זי איז נישט ריין, זאגט דער הייליגער תנא רבי עקיבא כדי שתהא. אהוב על בעלה, זי זאל זיין געליבט אויף איר מאן, כיום שנכנסה לחופה, אזוי אין דעם טאג וואס איז אריין די חופה, דעמאלטס איז געווען די גרעסטע סארס אויף ליבשאפט, אזוי וויל דער אייבערשטער אז יעדן חודש זאל זיין די גרעסטע סארס אויף ליבשאפט, איז במילא דארף מען דאס וויסן זייער קלאר, דאס איז נישט קיין פאנישמענט, דאס איז א וועג וויאזוי מ'איז מעורר ליבשאפט. און ווען די פרוי איז נישט ריין וויאזוי אט קען מען מעורר זיין ליבשאפט, די אהבה גייט אריין צום הייליגן באשעפער, די אהבה גייט אריין אין צמאה לך נפשי כמה לך בשרי, כן בקודש חזיתיך לראות עזך וכבודך, דאס איז דער חושך פון גלות, אונז וועט מען זיך נאך אמאל בענקען נאך דעם גלות, און מיר זאגן הלוואי ווי קען מען נעמען די ליבשאפט וואס מען האט געהאט ווען די רשעים האבן אונז געוואלט אונטערברענגען פון אידישקייט און פון אלעם, און אונז האב מיר זיך נישט געלאזט. איז איינע פון די ניסים וואס איז געווען איז די יוונים האבן עס געוואלט אוועק נעמען פון חודש און מסביר געווען חודש מיינט די פרוי זאל נישט האבן א אידישן קעלענדער זי זאל נישט וויסן ווען מען דארף זיך פורש זיין פון די וסת פון די נדות זאגט דארטן דער מדרש אז דער אייבערשטער האט געמאכט א נס ווען מען האט איינגענומען הער וואס איז געווען דער אייבערשטער האט געבויעט מקווה דער אייבערשטער איז געווארן א קבלן ער איז געווארן אן ארקיטעקט און אן אינדזשעניר און ער האט ביי יעדע אידישע טאכטער אריינגעשטעלט א קוואל מקווה, אזוי זאגט דער הייליגער רוקח, זייט זיי דער רוקח איז געווען דער רוקח, אויף אים זאגט דער ספר חסידים זאגט שכל דבריו דברי קבלה, ער האט אלעס באקומען קבלה פון מלאכים צו פונעם אייבערשטן אליינס, איז במילא מיטן ספר חסידים איז זיך זייער שווער צו קריגן, דער ספר חסידים זאגט. אז דער רוקח איז דאס הייליגסטע וואס איז דא, און דער רוקח זאגט אז דער אייבערשטער האט יעדן אידישע טאכטער געמאכט א מקווה אין שטוב, שטעלט אייך פאר וואס פאר א מקווה דאס איז געווען, דער אייבערשטער האט עס געמאכט, מעט דאס שטייט דאך אויך אזוי אין די גמרא, מה מעין בידי שמים אף מקווה בידי שמים, פרעג איך יעדן א קשיא, אונז מאכט מען דאך מקוואות נישט דער אייבערשטער, דער תירוץ איז אז די מי גשמים געבט דער אייבערשטער וואס דאס איז די עיקר מקווה, דארט איז געווען אנדערש, דער אייבערשטער האט די גאנצע מקווה געבויעט. שטעל דיר פאר וואס א קדושה ס'האט געהערשט. און שטעלטס ענק פאר וויאזוי אידישע טעכטער זענען געגאנגען אין מקווה נאך אזאלעכע ניסים און וואס דער אייבישטער אליינס האט געבויעט. אנבעליוועבל! ס'איז ממש נישט צום גלייבן. איז למעשה אז קומט אזא הייליגער יום טוב ווי חנוכה, דער אייבישטער געט אונז די מי גשמים, דאס אויך דער אייבישטער געט עס און ער בויעט עס, דארף מיר אונז זעהן איין זאך, אונז זאל מען נאכאמאל אנהייבן צו האלטן טהרה, ווער ס'האט נישט געהאלטן. און ווער ס'האט יא געהאלטן זאל ווייטער ממשיך זיין צו האלטן טהרה, און אז עטץ אננעמען מיט דעם כח פון חשמונאי ובניו, עטץ אננעמען מיט דעם כח פון די הייליגע לעכט פון חנוכה, וועט עטץ מורא'דיג מצליח זיין, ווייל דאס איז די בחינה אז דער אייבערשטער בויעט אונז יעצט מקוואות, הייבטס אן, דזשאסט טריי איט אוט, ס'איז דא נעבעך אזויפיל אידישע טעכטער וואס זיי האלטן נישט קיין טהרה, וואס מען ווייסט, ס'איז דא אסאך היימישע וואס זיי האלטן ליידער אויך נישט, יעדעס יאר פאר ראש השנה קאלט מען מיך אור ובנו חם. בין איך שוין געווארן, כ'האב נישט געקענט מעמיד בנסיון זיין, כ'האב שוין איינמאל געזינדיגט בין איך שוין אריין אין נאך א חטא און אין נאך א חטא, ר' נחום וואס קען מען טון, ר' נחום זאגט מען פארגעס וואס ס'איז געווען, נעם קויף א נייעם לוח און מאך א נייעם דאטום און הייב אן, ס'איז זייער אסאך קאל מיך אפ, אבער איינער האט מיך אנגעקאלט שוין, כ'האב יעצט א קינד וואס איז געבוירן פון א מקווה נאך אייער מוסר דרשה, זאג איך זייער פיין, געבענטשט זאלט איר זיין און אז מ'דארף אנהייבן. מיט אזא כח הרבים, מיט אזא קדושה וואס קומט אראפ, וואס די אידן האבן זיך מוסר נפש געווען אויף טהרה, אז דער אייבערשטער אליינס האט זיך געבויעט מקוואות ווייל די יוונים האבן צעבראכן אלע מקוואות, דער כח העט אריינגיין אין אונז צו מיר קענען ממשיך זיין. רבותי, דאונט גיוו אפ, ס'איז א מורא'דיגע בחינה, מ'זאל יעצט אנהייבן, ס'איז א כח פון רבים, דער כח פון רבים באגלייט אונז, וועגן דעם שטייט שעשית ניסים לאבותינו, וואס זענען געווען די ניסים? ברענגען די ספרים די ניסים איז געווען, שטעל דיר פאר אז דער אייבערשטער האט געבויעט מקוואות, דער אייבערשטער איז געווארן א קאנטראקטער און האט געבויעט מקוואות פאר אידישע קינדער, שטעל דיר פאר ווען דער אייבערשטער קומט אויף וויליאמסבורג און ער בויעט א מקווה, וויפיל פרויען וואלטן געוואלט גיין אין די מקווה, וואסערע זכיה וואלט דאס געווען פאר א איד צו גיין אין אזא מקווה, שטעל דיר פאר די מקווה וואס אונז בויען מיר, און דער אייבערשטער געבט אונז דעם רעגן וואסער און ער ווארט אז אונז זאל מיר גיין אין מקווה, דאס איז די זעלבע קדושה און די זעלבע בחינה. גארנישט ווייניגער און גארנישט שוואכער. פרט נאך אז מען הייבט אן יעצט מיט אזאלעכע ניסים וואס איז אראפ געקומען פון הימל, וואס דער אייבישטער אליינס האט אראפ געשיקט די אויל בפח של כהן גדול, דער אייבישטער איז דאך א כהן גדול, שטעל דיר פאר מיט וואסערע א געוואלדיגע סטארט אונז האמער, און מען דארף אנהייבן צו טון אין דעם, און דאס איז חודש, און שבת, און בעט איך די אלע, די אלע בחורים, די אלע מיידלעך, טעקסטס, וויאזוי טון אלעס אום שבת, קינדערלעך טייערע. יו קנאו, כ'וועל קיינמאל נישט פארשטיין פארוואס א מענטש וויל נישט זיין קיין שומר שבת. בשלמא ער זאגט ער האט א גוטע ביזנעס און שבת איז די בעסטער טאג, קען איך הערן וואס ער זאגט, ווייל עס מיינט נישט אז ס'איז אמת, ס'מיינט נאר אויף אזויפיל אז ער האט כאטש אן איינרעדעניש. אבער דער אייבישטער זאגט רו, ס'איז פעמילי דעי, ס'איז א טיים וואס מען זעמט, מען שטעלט זיך צוזאם אינאיינעם מיט די ווייב און מיט די קינדער, און מען אינדזשויט ווי מען זאגט צו זיין אינאיינעם. סאו איף איטס פעמילי דעי איי וויל נעווער פיגער אוט ענד נעווער אנדערסטענד פארוואס א מענטש זאל זיך נישט ענדזשויען. ווילסט פארן הולטייעווען? ס'דאך דא זונטאג פאר דעם. אנבעליוועבל. און די בחורים זאלן פארשטיין, משה רבינו האט אונז געברענגט דעם שבת אין מצרים נאך פאר דער אייבערשטער האט געגעבן דעם שבת. דער אייבערשטער האט געזאגט די זיבעטע טאג זאל מען רוען איז ישמח משה במתנת חלקו ער האט זיך געפרייט ער האט מכוון געווען לדעת המקום. יעצט וואס איז געווען די אויסרייד אז מען זאל לאזן אידן האלטן שבת? וואס איז געווען די אויסרייד?

צרות איז זייער שווער זאלסט פארלאנגען פון אים זאל זיך נישט פארלירן, דער כח פון שבת האט אונז דאס אריינגעברענגט, קינדערלעך טייערע פארלירטס זיך נישט, ביסט געווען אויף דראגס, ביסט אויף ריהעביליטעישאן, אין זכות פונעם כח פונעם שבת וואס וועסט עס האלטן וועסטו זען ביסט ארויס, יעצט איך זאג נישט אז מען זאל נישט ווייטער גיין פאר טערעפי, ניין ניין איך זאג דאס נישט, נאר מיט די טערעפי און מיטן כח פונעם שבת וועסטו מערטשעם קענען מצליח זיין ארויסצוקריכן פון אזא מין פלאץ וואס אויף דעם שטייט כל באיה לא ישוב.

געווען איינער דא ער האט געהייסן הרב האלענדער ער איז געווען פון מזרחי דער רבי האט געוואלט עפעס א טובה פון אים כווייס וואס די טובה איז געווען אז עס איז געווען פון א פריוואטן מענטש וויל איך עס נישט זאגן קיצור דער האלענדער האט עס ערלעדיגט פארן רבין נאכדעם האט ער געוואלט די רבי זאל אריין קומען טונקען אין ציונות זאגט ער פארן רבין זעסט דאך אונז טוהן מיר גוטס האט אים די רבי געזאגט אזוי משה דיין איז אפילו נישט געמל'עט זאגט דער איד פארן רבין רבי ווייסט לעטס בי נארמעל וואס דו האסט אים באקוקט אין די הויזן צו ער איז געמל'עט צו נישט.

זיך וואקסן דדם, די ארום גייען איבעראל דרשנ'ען, ער איז שוין דער צענטער, רבותי אונז האלט מען שוין ביים צענטן, ס'איז דא וואס זענען געווארן פון מיידלעך יונגלעך, פון יונגלעך מיידלעך, אין סאטמאר און אין אלע היימישע קהילות דא אין בני ברק, איר ווייסט נישט וויאזוי די גאס, וויאזוי אונז פאר מיר אזוי ביטער, און וואס גייט זיין דער סוף פון די אלע זאכן, דער סוף גייט זיין די אידישע טעכטער'ן ווערן אויפגעקלערט מ'עט אפילו נישט לאזן מל'ען די קינדער, וואטש און סי.

קענען דיר ארויסהעלפן זאלסט נישט אוועקגיין פונעם גוטן וועג און זאלסט טון וואס מען דארף. און נאכדעם די, ס'האט נאך א זאך, די מילה, די מילה מיינט מען זאל וואטשן די קינדער, מען זאל וואטשן מען זאל זיי נישט אריינכאפן, שטעל דיר פאר אונז האבן געדארפט וואטשן אונזערע קינדער פון אונזערע מלמדים, וואט א שעים, דאס איז דאך אזא מין דיגרעישן, אזוי דיגרעידעד צו זיין, שיק מיר קינדער אין חדר, תלמוד תורה, אונז דארף מיר זיי וואטשן אז דער מלמד זאל זיי נישט טון וואס מען טאר נישט. מען האט געהאט גאנצעטע הנהלות מיט משמרת הצניעות און זיי האבן געדארפט זיין די וואס האבן ארויפגעקוקט אויף די קינדער און זיי זענען די ערגסטע חזירים און די גרעסטע מנוולים? רבותי אונז מוז מען פון די לעכט ארויסנעמען אסאך גוטע זאכן ווייל טאמער נישט זענען מיר אלע נעבעך אומגעברענגט חלילה. ווען מען מל'עט א קינד איז מען אויף אים ממשיך א ברית אן אות ברית קודש און נאכדעם אז ער טשעפעט מיט דעם אות ברית קודש, די גמרא זאגט, אז אחאב מושך בערלה היה, ער האט נישט געוואלט ער זאל זיין געמל'עט, האט אזויפיל געשלעפט די הויט פון די ערווה ביז ס'איז צוריק געוואקסן, ס'האט אויסגעזען ווי ער איז נישט געמל'עט. מורא'דיגע זאך, מושך בערלה היה. נעבעך, די בחורים היינט, מ'האט זיי אויסגעלערנט, זאלן נעבעך טון די ארגסטע עבירות מיט דעם מושך בערלה. קינדערלעך טייערע, עטס ווילטס ארויסקריכן פון ענקערע טומאות אין אזא מין חושך, איז דא אן אור הגנוז וואס מ'צינדט די לעכט וואס דער אייבערשטער געבט אונז די. געהעריגע שמן זית פון הימל, און דער פייער קומט דאך אויך פון הימל, און אז אונז וועמיר זיך צוזאמשטעלן מיט כלל ישראל אין אזא הייליגע מאמענט, וועמיר זיך אונטערנעמען אז מיר טוען גוטע זאכן, עט יעדער איינער מערטשעם מצליח זיין. לאמיר סטאפן אלע אלטע זאכן, זכות פון די נרות חנוכה אנפאנגען א נייע. ווירטשאפט. האטס אלע א לעכטיגן און א פרייליכן חנוכה, און כ'האף מיטן אייבערשטנ'ס הילף צו מאכן פאר זאת חנוכה אויכעט אפאר ווערטער, אבער אזוי ווי כ'האב דא געענדיגט אין ארץ ישראל דעם מקווה מיטן אייבערשטנ'ס הילף און כ'פאר יעצט ארויס, די וואך האף איך מערטשעם ארויסצופארן ווייס איך נישט, כ'וועל זיין אונטערוועגנס אויך אויף צוויי פלעצער ווי כ'דארף פארן, איז ווייס איך נאכנישט וואו כ'על אנקומען, און כ'האף כ'וועל עס קענען פון דארטן שיקן דעם שיעור אויכעט. איך ברוך השם איך האב וואס צו פארקויפן איך האב נישט קיין פראבלעם די שאלה איז נאר צו איך וועל קענען האבן די עלעקטראנישע דעווייסעס מיט די אינטערנעץ מיט די אלע זאכן אז איך זאל עס קענען אריבער שיקן אויף ניו יארק און פון דארט זאל עס ארויף גיין ווי עס דארף צוגיין. שוין כ'האב ברוך השם גענדיגט היינט די מקווה מיט אלע הידורים מיטן אייבערשטנס הילף און ס'איז געשען אזוי אז ס'איז געווען דא עטליכע רבנים פון עטליכע קרייזן ווייל זיי האבן נישט געגלייבט אז מען קען מאכן אז ס'זאל נישט זיין קיין סילן הכפוף, ווייל איך שריי דאך מורא'דיג אויף די אלע פון די רבנות פון איבעראל אז די סילן הכפוף איז א פראבלעם, האבן זיי געוואלט זען וויאזוי איך מאך עס, זענען זיי געקומען, זיי האבן עס בודק געווען, האב עס געמאכט מיט אזא שוקת, א שאקעט, מיט צעמענט, ס'קומט אריין אויף איין זייט, גייט אביסל אין דעם שאקעט, און ס'גייט ארויס שפעטער מיט אן אנדערן צינור, און אזוי נתפעל געווארן אז זיי רופן מיך יעצט אויף עטליכע זייערע מקוואות כ'זאל זיי קומען צו פיקסן, צו ווייזן וויאזוי עס דארף זיין, ווייסט, האב זיי געזאגט, זיי זאגן סאטמאר. ס'איז געווען פון די עדה אויך א דיין זאגט סאטמאר האט געזאגט. סאטמאר? וואס איז סאטמאר? סאטמאר איז אן ארגענעזעישן וואס האבן אונטערגעברענגט אידישקייט יארן לאנג. האב איך געזאגט ווען סאטמאר זאגט אויף א זאך ס'איז גוט זאלסטו וויסן ס'גוט איז עס נישט, ווען זיי זאגן אויף א זאך אז ס'איז נישט גוט זאלסטו וויסן אז ס'קען זיין ס'איז זייער גוט. ס'איז סתם פאליטישאנס, ביליגע פאליטישאנס. עניוועי, כ'האב א גרויסע הנאה, האט זיך אויסגעוויזן אז ברוך השם ס'איז זייער געלונגען, און שוין, יעצט דארף איך פארן צוריק אויף פאנעמא, כ'האב נאך אסאך אסאך ארבעט. א לעכטיגן חנוכה.